א גוט יאר, ס'איז היינט ערב שבת קודש פרשת אחרי קדושים, ס'דא קודם כל אפאר אימערדזשענסיס און נאכדעם איז דא א שיעור פון אנדערטהאלבן שעה, די ערשטער אימערדזשענסי איז אז איך זוך איינעם, כ'וויל נישט זאגן מער סמנים ווייל כ'וויל נישט מענטשן זאלן וויסן ווער ער איז, נאר כ'וועל עס זאגן וויאזוי ווען כ'האב אים געטראפן. ווען זאליקא איז געקומען אויף פלעטבוש דארט אין איסט פיפט סטריט צו ווי צו שנארן ביים עולם געלט און אונז זענמיר געשטאנען אין פראנט און מען האט פראטעסטירט און ער האט זיך געמוזט באהאלטן און גיין פון די בעק אזוי ווי א גנב דעמאלטס איז געווען דארט איינער וואס נאכדעם ווען מען האט מיר גענדיגט דעם פראטעסט האט ער מיר געזאגט איך נעם דיך מיט מיין קאר ווייל איך גיי יעצט צו בארי דייטש'ס חתונה און אז דו ווילסט קענסטו מיטקומען זאג איך פיין איך גיי אויכעט און נעם מיך מיט. אויפן וועג פארציילט ער מיר אז ער הערט אויס מיין האטליין און ער וויל מיר פארציילן וועגן יוסף דוד קרויס, יוסף דוד קרויס האט גענומען גרויס געלט פיר הונדערט דאלער א שעה פון זיין טאטן אז אין קלאמפישנער געט ער אים העלפ, למעשה פלעגט ער נעמען ער פלעגט אים געבן עפעס אזא רויטע פיל און ער האט עס אראפגעשלינגען און ער האט אים געזאגט אז דאס טוט אוועק הרג'נען די תאווה. נאכדעם האט ער אים געפרעגט דו ווייסט וועלעכע תאווה? און יענער האט גארנישט געוויסט, ער איז געווען אינעסענט לייק ע וויסל. וועגן דעם טענה איך, מענטשן זאגן דו נעמסט די אינעסענט בחורים און דו טוסט זיי אויפקלערן. זאג איך מען מוז זיי אויפקלערן, ווייל קוק וואס געשעהט אויב מען קלערט זיי נישט אויף. ער איז געגאנגען צו יוסף דוד קרויס און ער פלעגט אים טוהן וואס מען האט נישט געטארט, ער האט אים געוויזן פונקטליך וואס דאס הייסט די אלע עניינים פון פגם הברית. אזוי האט ער מיר פארציילט, דאס האט אנגעהאלטן איבער א יאר. ער האט זיינע פראבלעמען יעצט, ער איז אויף צרות, מיט טערעפי, מיט אלע פארשידענע זאכן. שוין. פרעג איך אים ווי אלט ביסטו? זאגט ער, ער איז שוין העכער סטעטשו אוו לימיטעישאן, וואלט איך געוואלט ער זאל קומען צו די פאליס, מ'עט פיילן א ריפארט, מ'עט אים אויפפיקן. עניוועי, למעשה אז ער איז העכער סטעטשו אוו לימיטעישאן וויל ער נישט דורך גיין די אלע צרות. האט ער נישט געוואלט. יעצט, איך האב עס פארציילט פאר דעם וואס איך האב עס געדארפט פארציילן. און די גאווערמענט זאגט זיי ווילן אים אויפפיקן, פרעג איך וויאזוי קענסטו אים אויפפיקן, ס'איז דאך נישטא קיין סטעטשו אוו לימיטעישן, ס'איז שוין נאך סטעטשו אוו לימיטעישן, זאגן זיי ניין ניין ניין ניין ניין דו כאפסט נישט, אויף דעם וואס ער האט אים געטוהן די שמוציגע זאכן מיט עריות, אויף דעם קען מען אונז גארנישט טוהן שוין ווייל ער איז פעסט סטעטשו אוו לימיטעישן, אבער אויף סאליסיטן דראגס, נא נא נא נא נא אונז קען מען אים אויפפיקן, דער ס'איז נישטא קיין אויף דעם קיין סטעטשו אוו לימיטעישן צו געבן פאר א מיינער דראגס, נאכדעם זאגן זיי נאך א זאך. און זיי האבן מיך פונקטליך אויסגעפרעגט, ער האט מיר געזאגט די פיל איז געווען רינדיג, ס'איז געווען א רויטע פיל. האבן זיי נישט פארשטאנען, אויב דו ווילסט יענעם מינימייזן די תאווה, פארוואס האסטו עס אים געגעבן קודם און נאכדעם האסטו אנגעהויבן צו טון מיט אים וואס מען טאר נישט, ער וועט דאך שוין נישט האבן קיין תאווה דעמאלט, זאגן זיי די די האול טינג איז אל בעקווארדס. ענד לעי זיי האבן גענומען דעם גרעסטן, איינער פון די גרעסטע קעמיסטס און מעדעצינער וואס ער קען, די אלע. צענליגע טויזענטער פילס, און ער זאגט אז דאס איז גארנישט געווען קיין פיל וואס ס'זאל אים צונעמען די תאווה, אן די קאנטרערי ס'גאר געווען א פיל וואס ס'מאכט א תאווה, און זיי ווייסן פונקטליך וויאזוי ס'זעהט אויס, מיט אלעם זיי האבן אלעס, ס'דוירט נישט לאנג פאר די גאווערמענט אז זאלן דאס אויספיגערן, יעצט איז דא א פראבלעם. איך קען דעם מענטש פון זעהן, איך רעד מיט אים אסאך מאל, ער שטעלט זיך אפ, ער רעדט צו מיר, ער האט אויך גערעדט, ער קומט אויף אלע אונזערע פראטעסטס, ווען ס'איז געווען א פראטעסט, קעגן ווען מ'האט געמאכט דעם דינער אין דעם ארמארי איז ער אויך דארט געווען, אבער למעשה אויף נאמען קען איך אים נישט, ווייל ווען איך זאל אויפשרייבן יעדער וואס ער זאגט מיר עפעס מיט א נאמען דארף איך זיבן סעקרעטארן. למעשה די גאווערמענט וויל ער זאל פארציילן די מעשה ווייל זיי ווילן אויפפיקן יוסף דוד קרויז, דעי אר רעדי טו פיק הים אפ, און ער קען בלייבן אנאנימעס. ער דארף נישט קומען שטיין אויף א סטענד. אבער זייען מיר מיט אים פינישן וועט יוסף דוד אליין פארציילן וואסערע א פיל דאס איז געווען. סאו וויל איך ענק בעטן, דער ווער ס'האט עס מיר פארציילט ווייסט דאך ווער ער איז, ער זאל מיך קאנטעקטן. און איך דארף ענק נישט געבן דעם טעלעפאן, ווייל די מינוט כ'וועל געבן דעם טעלעפאן וועט מיך אנהייבן די אלע סאקמערע שקצים קאלן א גאנצע טאג און ביינאכט וועט ווערן לעבעדיג. יעדער נעמט זיך דיך אן פארן חבר. איז על כפנים וויל איך דיר זאגן. איך זוך דיך. דו קענסט בלייבן אנאנימעס און מ'וועט אויפפיקן יוסף דוד'ן. דאס וואס דא איז פארגעגאנגען איז אנבעליוועבל, ער האט גענומען א בחור האט אים אויסגעלערנט השחתה די ארגסטע וועג פאסיבל און ער האט אים נאך געגעבן מעדיקעישן ער זאל ווערן היי און ער האט געטשארדזט זיין טאטן פיר הונדערט דאללער א שעה, ער איז א משוגענער ער האט געדארפט טשארדזשן טוירטי טו טאוזענט דאללערס אזוי ווי נחמיה האט געטשארדזשט. פארלערנען אזאלכע זאכן. סאו איך וויל דאס, איך וויל בעטן יענעם, איך לייג נישט ארויף א טעלעפאן, דו ווייסט ווער איך בין, דו ווייסט וואו מ'קען מיך טרעפן, איך פלעג דיך זייער אסאך מאל זען ווען איך בין געגאנגען דאווענען, בין איך דורך געגאנגען כולל דאבעליו, און מ'דארף מאכן זיכער אז דו קומסט פארווערד. דאס איז דער ערשטער עמורדזשענסי. יעצט קומט נאך אן עמורדזשענסי. נעכטן בין איך געווען אין אלבעני, כ'על ענק באלד זאגן וואס דארט איז געווען, וועגן סטעטשו אוו לימיטעישן, האב איך באקומען א טעלעפאן קאל, פונעם טאטן פונעם וויקטעם פון דאסקאלאוויטש'ן אז ס'גייט זיין א דיעל היינט אינדערפרי אין קאורט, כ'האב נישט געהאט אפילו צייט ארויפצולייגן, היינט אינדערפרי זעמיר געווען אין קאורט, מ'האט געברענגט מאיר דאסקאלאוויטש, שוין נישט מער אויף די ווידיאוס פון די קעמערעס, און ער האט געפליעד גילטי אויף אלע טשארדזשעס, און מ'האט אים געגעבן א דיעל פינף יאר צו זיצן אין פריזן, יעצט גייט אראפ צוויי יאר וואס ער זיצט שוין. העט ער זיין, נאך דריי יאר קען זיין פאר גוד ביהעיוויער העט עפעס אביסל אראפגיין, און בערך אין יער טווענטי פיפטין טווענטי סיקסטין עמיר האבן נאכאמאל א פראבלעם וועגן דעם חזר וואס מען טוט מיט אים, און ער בלייבט אויך אויף א רעדזשיסטערט סעקס אפענדער אויף אייביג, און ער מוז אויך גיין צען יאר ווען ער קומט ארויס צען יאר מוז ער גיין פאר טערעפי יעדע וואך ער העט נישט גיין האט אים די דזשאדזש געזאגט קומסטו צוריק דא. פון ווי דו ביסט געקומען. עיפריל דעם נײַן און צוואַנציקסטן גייט זיין זיין סענטענסינג, היינט איז געווען דער דיעל און עיפריל די נײַן און צוואַנציקסטער גייט זיין די סענטענסינג. יעצט איך וויל זאגן אפאר זאכן, קודם בנוגע לגבי אים איז ער דאך א גרויסע בהמה, ער האט באצאלט פאר דעם איזי פריד פארן לויער טבלין ותקילין, און ער האט געהאט דארטן אן אינטערפעטער, איך ווייס נישט צו די אינטערפעטער איז געווען א פרוי, צו זי איז געווען אן אינטערפעטער, צו זי איז געווען זיין סייקאלעדזשיסט, צו זיין סייקייטריסט, ער האט זיך ארומגעשפילט מיטן סיסטעם, ס'האט געקאסט אין די צענדליגע טויזענטער דאלער. אין די סוף איז ער אנגעקומען דארטן ווי יעדער קומט אן, ער האט געפליעד גילטי און ער האט געמאכט א דיעל. ווען ער פליעד ווען גילטי לכתחילה און ער מאכט א דיעל וואלט ער עס אפגעקומען מיט דרײַ יאר. אונז האמיר יעצט א קעיס, די קאף, און נעכטן איז געווען זיין קעיס, איך בין נישט דא געווען ווייל איך בין געווען אין אלבעני, מ'האט אים געאפערט א דרײַ יאר. נישט קיין פינף יאר. ס'ווערט אלס, די דזשאדזש האט זייער שיין מסביר געווען, עז טיים גאוס ביי ווערט אלס העכער און העכער די סטעיקס. סאו וואס האט ער דא אויפגעטון? סתם זיך משוגע געמאכט, פארשוועמט אפאר הונדערט טויזענט דאלער אידיש געלט און פארטיג. ער קען נישט שטיין פאר טרייעל, ער ווייסט נישט וואס מ'רעדט, היינט האט מען אים געפרעגט, ער איז דארט געווען, די דזשאדזש האט אים געפרעגט, ביסטו זיכער דו ווייסט וואס איך רעד? דו ביסט זיכער וואס דאס הייסט צו פליעדן גילטי? דו ביסט זיכער? די אלע האט אים אויסגעפרעגט צענדליגע מאל נאכאמאל, האט ער גענטפערט ער איז זיכער, ער איז גארנישט א בהמה. עטס מיינט ער איז א בהמה? ער איז זייער קלוג. און יעצט וויל איך נאר זאגן סתם דרך אגב וואס דאס האט נישט מיט אים, גאלדבערגער, קענסט איינפאקן די פעק, ווייל דו ביסט מסתם נעקסט, איך ווייס נישט צו דו ביסט נעקסט, צו שניצלער איז נעקסט, צו יוסף דוד איז נעקסט, ס'עט דא גיין וואן עפטער די אדער, מיטן אייבערשטנ'ס הילף, איטס אנבעליוועבל וואסערע קאמיוניטי מ'האמיר געלעבט. עניוועי, זיצט א רב ביי א טיש. מען איז געזעסן עפעס אסיפה מיט טשארלס היינס, מען האט געוואלט, מען האט אים געפרעגט פארוואס ביסטו אזוי שטרענג צו אונז געווארן, זאגט ער ליסטען איטס ביפאר די וואוטס, אזוי האב איך געהערט איך בין נישט זיכער, ער האט אזוי געזאגט, איטס ביפאר די וואוטס, נאך די וואוטס ער וועט שוין צוריק ווערן גוט, כ'האף ער וועט פארלירן, און אפילו נישט ער וועט קיינמאל נישט ווערן גוט, לאידך גיסא זאגן מיר אנדערע, נחום, דיר איז גוט אז טשארלס היינס געווינט, ווייסט פארוואס? ווייל דער טשארלס היינס זעט אז מען האט אים אזוי אראפגענומען אזוי פארפירט מיט ליגנט אז ער גלייבט נאך היינט נישט וואס מען האט מיט אים געקענט טוהן א מענטש וואס איז געווען א די עי אזוינפיל יארן מען האט דאך אים אויסגעפאפט אז אלעס איז דא גוט אין בית אשר אין שם מת, ס'איז נישט דא איינער וואס האט געארבעט פארן משמרת הצניעות וואס האט נישט גע'גנב'עט געלט און מאלעסטעט אונזערע יונגלעך און די מיידלעך.

דאס האט סאטמאר געמאכט ווען אונז זעמיר געווען יונגלעך אז מען זאל זינגען אויפן פאפער רבי'ן און אויף פאפער חסידים. ווי האט געזאגט רבי ליפא פרידמאן? האט ער געזאגט אזוי, דעם קליינעם שטינקער גרינוואלד, רעדט ער אויפן ויחי יוסף, דעם האב איך פארזעהן, כ'האב נישט געוויסט ווי גוט ער עט וואקסן. סא אונז האמער געדארפט דיסעמען פאפא ווייל זיי מען זאל זיי האלטן נידריג. יעצט לאמיר זעהן, און די סאטמארע זענען זייער גוט געפארן און וואויל זיי זענען די קלוגע. וואו איז אנגעקומען ברוך מרדכי'ן, ער שלאגט זיך יעצט אויף פאר יערס, מען גייט אים צוריק געבן יעצט פאר יערס, עס האט געקאסט אפאר מיליאן דאלער און ער געזעסן א יאר אין האוז ארעסט, ער איז אויף צרות, פארוואס? ווייל די גאוה האט אים נישט געלאזט זאגן אז יא איך האב אים געטשעפעט, מען האט אים געוואלט געבן טען יערס פראבעישאן, ער האט עס נישט גענומען, ווייל ער קען נישט איבערלאזן אזא נאמען פאר זיינע קינדער, יעצט לאמיר זעהן דעם אנדערן, אויך א סאקמערער, נחמיה וועבערמאן. וואס איז געבליבן מיט נחמיה? ער פארט פון איין פריזן צום צווייטן, איך הער ער גייט לאנדן אין נעוואדע, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת אבער ער איז ער נישט אומלעגאל, און איך הער זאגן אז אלען דערשאוויץ האט אפגעזאגט די גאנצע אפיעל פאר וועבערמאן, נישט ווייל ער האט נישט אויף וואס צו בויען, נע ער איז גענוג א גרויסער גנב ער זאל האבן אויף וואס צו דרייען, נאר איך הער זאגן די לעבאוויטש'ס האבן אים געזאגט ליסן, דאס וועט אויסזען ווי א פעטערן, יעדער איינער וועם מען כאפט אריין ער באקומט אסאך יארן, נעמט ער א לויער און ער דרייט איבער און ער זאגט גאר מ'האט געוואלט נעמען געלט, צו ער זאגט די אנדערע ליגנטס, איז במילא איז דעמאלטס טוסטו אונז דזשעפערדייזן, אזוי האבן געטענה'ט די לעבאוויטש'ס, אז זיין קעיס וועט אונז דזשעפערדייזן, האבן זיי געזאגט ער טאר עס נישט אננעמען, ווען נישט דראפן זיי אים. אזוי הער איך, און קען זיין ס'איז אמת אויכעט. סאו בקיצור, ער האט שוין נישט קיין לויער אויך נישט, און אז ער האט יא, דארף מען האבן גרויס געלט צו דעם, און ווי עט ער אנקומען? סא, מען האט געבעטן נחמיה'ן, איך בין דארט געשטאנען, מענטשן זאגן ס'איז ליגנט, מען האט אים נישט געאפערט, איך בין געשטאנען, דזשאדזש דימענגא האט אים געזאגט, איך קען דיין קאמיוניטי, ווייל זי געווען דער וואס האט ברוך מרדכי'ן געגעבן די צוויי און דרײַסיק יאר, זי האט געזען וואס מען האט דארט נאכגעטון, האט זי געזאגט, איך קען די קאמיוניטי, ווילסט נעמען א פלי פינף יאר, איך געב עס דיר יעצט, סבר וקיבל און גיימיר ווייטער. סא ווער איז בעסער געפארן, דער פאפענער חמור, צו דער סאקמערער חכם? דער דורכגעשפּיצטער דורכגעטריבענער יונג. ווער איז בעסער געפארן? און דאס וויל איך אז דער עולם זאל ארויסקריגן. באמת אז מען זאל געבן פאר א מענטש וואס ס'ווארט אים אסאך יארן מען זאל אים געבן אזא ליניענט סענטענס איז ממש איטס אנהערד אף. ס'איז אוטרעידזשעס. ס'ממש אוטרעידזשעס. אפילו מען וויל זאגן טשארלס איינס האלט יעצט פאר די וואוטס און ער מוז ווייזן פאר פאפא און פאר די וויליאמסבורגער אז ער געבט יא עפעס נאך ווייל מען האט אים פארגעהאלטן ער איז געווארן שטרענג דאס אלעס וועט נישט אדזשאסטעפייען פארוואס ער האט גענומען אזא נעבעך א אומשילדיג קינד וואס מען האט אים אזוי ביטער מאלעסטעט און ארויסגעלאזט דעם חזיר ס'איז אנבעליוועבל נאר וואס עפטער אלל סעט ענד דאן ס'איז א מציאות איז במילא מען דארף זיך אנהייבן אויסצולערנען, די געים איז א טעריבל געים און מען טאר זיך נישט אריינלאזן דערין, האסט געטאטשט א קינד, זיי דיך מודה מתוודה, וועסט באקומען, אוודאי פטור בלא כלום אי אפשר, נאר דו וועסט זיכער בעסער פארן ווי אז דו וועסט דיך שלאגן מיטן סיסטעם, וועסט דיך שלאגן מיטן סיסטעם וועסטו אין ערגער צושטאקן קומען. מען דארף נאר נאך א זאך פארשטיין אויכעט. ס'דא דא א טיפע זאך פארוואס זיי האבן געהייסן דאסקאלאוויטשן זאל פליעדן גילטי. אויב איטס געדענקטס, איך האב ענק געזאגט, נחמיה איז א בהמה פארוואס ער געט נישט ארויס די אלע מענטשן וואס האבן געזינדיגט מיט אלע אונזערע קינדער, און ער בעט וועגן דעם אז מ'זאל אים געבן אימיוניטי אדער א שוואכערן סענטענס, ער זאל קאאפערעיטן, עס זאל זיין אזוי ווי דוועק איז געווען, אדער אזוי ווי היינט האמיר שוין דעם נייעם שטערן, וואס ער הייסט טאקע שטערן. און די חברה ארבעטן די גאווערמענט וויל וויסן די אינפארמעישן און אויף דעם געט מען א בעסערן דיעל, יעצט איז אזוי דער נחמיה האט געוויסט אנדערע צוואנציג דרייסיג שקצים וואס זיי האבן אלץ געזינדיגט און וואס זיי האבן אלץ גע'גנב'עט געלט, ער האט אלעס געוויסט, סאו פארוואס ביסטו נישט געגאנגען און דו האסט געמאכט א דיעל מיט די גאווערמענט, איך האב דאס געהאלטן איין זאגן אויפן האטליין, נאר וואס, די עסקנים זענען קלוג, זיי האבן געזאגט אונז האבן מיר דיר צוזאמגעשטעלט געלט דו וועסט זיכער ארויסגיין. פאלאטשעק האט זיך אנגעדרייט, דיר געשוואוירן דו'סט ארויסגיין, אים האט ער צוזאמגעשטעלט געלט, אבער עט די ענד אוו די דעי זעהסטו דאך וואס זיי האבן געוואלט, זיי האבן געוואלט דו זאלסט נישט רעדן, דו זאלסט פליעדן נאט גילטי, דו זאלסט גיין פאר טרייעל, און יעצט קענסטו שוין רעדן, יעצט ווילן זיי שוין נישט הערן פון דיר גארנישט, קען זיין ס'אינטערעסירט זיי נאך יא, אבער צו פיל ביליגער דעם סענטענס וועט מען עס שוין נישט מאכן יעצט סאו דעיס איז א מוראדיגע זאך דוועק פאר מ'האט אים געגעבן דעם סענטענס האט ער קאאפערעיט נאכדעם האבן זיי אים געגעבן זעקס יאר איז במילא זאלסטו וויסן דא געשעהט די זעלבע זאך מיט דעם דאסקאלאוויטש דאסקאלאוויטש איז נעבעך א גרויסע רחמנות ער איז אן אינעסענט וויקטעם פון מענצער פון פאפא כ'האב עס שוין געזאגט אויפן האטליין א לאנגע צייט צוריק. מענצער פון פאפא צו איינער פון די ברידער האט מאלעסטעט יעדן יונגל אין פאפא און זיי האבן געוואלט פראטעקטן דעם מענצער ממילא האבן זיי געטוהן אלעס אויף די וועלט מעגליך אז מען זאל נישט גיין צו טרייעל ווייל ווען דאסקאלאוויטש שטעלט זיך אויף ביי טרייעל און זאגט ליסן איך בין א וויקטעם פון מענצער וואלט געווען א חרבן פאר פאפא נאכדעם האבן זיי געוואלט פראטעקטן ברוך מרדכי'ן ברוך מרדכי דער מעגא חזר וואס דאסקאלאוויטש האט געזאגט פארן דעטעקטיוו די ערשטע מינוט ווען ער האט אים אויסגעפרעגט, ער האט דארט צאמגערעדט אויף שכם און אויף יוסף'ן, האט ער אים געפרעגט, זאג מיר, דו ביסט אמאל געווארן מאלעסטעד? זאגט ער, יא, ברוך מרדכי לעבאוויטש. און זיי האבן געוואלט דאס נוצן דעם טרייעל קעגן מענצער, קעגן ברוך מרדכי לעבאוויטש, און קעגן נאך נעמען וואס אונז ווייס מיר נאך אפילו נישט. אונז האב מיר נישט קיין השגה, היינט גלייבט מען דאך שוין אלעס אויף יעדן, ווער ווייסט וויפיל מגידי שיעורים מיט רבנים אין פאפא ס'האבן דעם בחור'ל נעבעך געטאטשט. האבן זיי געמאכט א טריק מיט אים, זיי האבן אים געזאגט אזוי, דו פליעד גילטי, וועסט נאך זיצן נאר נאך א שטיק צייט, ווייל אונז מיר זעהן אז די יאר ווי ביסט, צוויי יאר ווי ביסט שוין געזעסן, און די יארן וועלן אראפגיין, און ס'וועט נאר בלייבן אפאר א שטיק צייט, און מ'וועט דיר באצאלן די לויער, איינער באצאלט אים די לויערס אויך, כ'מיין דאס קומט נישט אומזינסט, דאס איז נישט די לויערס וואס די גאווערמענט געט דיר ווען דו האסט נישט קיין געלט, ער האט טאפ לויערס, איזי פריד איז א טאפ לויער, קרימינאל לויער, מ'פריידט מיך פאר אונזער עולם, סאו בעיסיקלי ער איז נישט אזוי גוט מסתמא אויף טרייעל אבער ער איז גוט אויף צו מאכן א דיעל, סאו בעיסיקלי וואס דא איז געשעהן איז איז א מורא'דיגע זאך. זיי האבן גענומען דעם מענטש דאסקאלאוויטש, מען האט אים געווארפן צו די הינט אפאר מאל, קודם אלס טינעידזש בחור'ל האט מען אים נעבעך מאלעסטעט, מענצער מיט ברוך מרדכי, און נאכדעם האט מען אים יעצט נאכאמאל געווארפן פאר די הינט אז ער זאל גיין זיצן און ער זאל נישט דערציילן אויף זיי גארנישט. איז במילא זאלט איר פארשטיין וואס דא גייט פאר, נאר אויף דעם חלק קען מען. גארנישט טוהן בעיסיקלי ווייל אז ער האט געפליעד גילטי איז דאך שוין אלעס פאריבער, אבער מען לייגט נאך פרעשור אויף די צייטונגען, מען לייגט פרעשור אויף אסאך מענטשן וואס זענען אינוואלווד העלפנדיג קעגן טשיילד מאלעסטינג אז מען זאל דערגיין פארוואס די גאווערמענט איז נישט אינטערעסירט צו הערן וואס ער פארציילט וועגן ברוך מרדכי'ן, פארוואס זענען נישט אינטערעסירט צו הערן וואס ער פארציילט וועגן מענצער. פונקט אזוי ווי זיי האבן געווארפן יעצט פאר די דאגס. דעם נחמיה וועבערמאן. נחמיה האט געוואלט נעמען אויסגעבן צוויי מיליאן דאלאר פאר אלען דערשאוויץ, האבן די לעבאוויטשעס, לויט ווי איך הער, זיי האבן אים געזאגט, אויב דראפסטו נישט אים פאר א קלייענט, דעם וועבערמאן, וועט מען אונז דיך איבערלאזן, ווייל ס'וועט אויסזען ווי ס'איז א פעטערן. סאו בקיצור, יעדער ווארפט יענעם פאר די דאגס, און דער עולם וועקט זיך נאכנישט אויף. אקעי, איף יו וואנע בי פאר די דאגס, בי פאר די דאגס. שוין, יעצט וויל איך גיין ווייטער. נאך אן עמורדזשענסי וויל איך זאגן, די גאווערמענט האט א פראבלעם ווער ס'האט אין באסטן געשטעלט דארטן די וואס האט אויפגעפלאצט פאר די ראנערס. איך ווייס ווער ס'האט עס געטון, די גאווערמענט האט א פראבלעם זיי זוכן ווידיאוס, איך ווייס ווער. ווייסט ווער? רענטא. ניין, נישט רענטא האט עס געטון. מ'עט נעמען אריה לייב גלאנץ מ'עט אים מאכן א סיטיזען פון באסטן, ער'ט ווערן דארטן א איינוואוינער. און מ'עט נעמען דארטן טשארלס היינס און ער'ט פירן דארטן דעם אפיס און אויפפיקן רענטא. און מען קען אויך צונעמען דזשאבאר. דאס איז וואס דא גייט פאר. ס'איז א שאנדע וואס מען האט געטון מיט דעם לאו סיסטעם פון אמעריקע. עניוועי, יעצט איז דא נאך אן עמורדזשענסי. ס'איז דא אין עמי מעגעזין איז דא פון מ. מיסטער און מיסיס מארקאוויטש דאס איז דער איידעם פון ר' חזקל שמש מיט זיין טאכטער וואס זיי זאגן אז זיי ווייסן זיכער דזשאבאר איז יא דער פארברעכער. יעצט איך וויל פארשטיין אפאר קלייניקייטן. וואס פאר א אינטערעסע האבן זיי צו זאגן אז דזשאבאר איז דער פארברעכער? מסתם ווייל זיי ווייסן ווער ס'איז אין אמת אינוואלווד און דאס איז נ ע שלעזינגער מאכן זיי א חשבון זיי ווילן אים פראטעקטן. איך געדענק דעמאלס ווען ס'איז געשעהן האט יעדער געשמועסט נפתלי שלעזינגער איז אינוואלווד. און זיי געגאנגען צו ר' חזקל'ס משפחה און געזאגט ליסן, דיין טאטע איז געשטארבן, דאס איז ער'ט שוין אויפשטיין נאר ביי תחיית המתים, וואס דארפסטו איינווייקן א איד? ס'קומט אים דאך גראדע רחמנות חברה. און קען זיין מ'האט זיי אויך געגעבן אפאר טאלער, היינט ווייס איך שוין גארנישט. ס'איז געווארן אזא מין גענעמעכץ צו געלט אז אפילו ס'איז דא איינער וואס האט איינגעזעצט ברוך מרדכי'ן וואס ער האט נישט גענומען געלט, מ'האט אים געאפערט דרײַ הונדערט טויזנט דאלער זאגט מען דאך אויך ער האט גענומען געלט, און אויף דעם דארף ער זיך יעצט דעפענדן. נאכדעם פארשטיי איך נישט נאך א זאך. ווי קומט ער צו גיין צו עמי מעגעזין? איך געדענק אפאר חדשים צוריק ס'איז געווארן זייער שטארק עמי מעגעזין און ער האט גערעדט דארטן וועגן אז מ'זאל שיקן די בחורים אין מיליטער און ער האט גערעדט דארטן וועגן די מיידלעך זאלן גיין שירות לאומי און ארויס מיט גרויסע חרמות המטורף און שליינער. סאו ווען זיי זענען געקומען צו רעדן מיט דעם מארקאוויטש, מיט חזקל שמש'נס איידעם און מיט חזקל שמש'נס טאכטער האבן זיי געדארפט זאגן אנטשולדיגט דו ביסט א גע'אסר'טע צייטונג, דו ביסט דאך גע'אסר'ט. ווי קען איך מיט דיר אפילו רעדן? יעצט וויל איך ענק זאגן נאך אן עמורדזשענסי. זעמיר געווען מיטוואך אין אלבעני, ס'איז געווען א גרויסע צאמקומפט, עס זעהט זיך אויס אז די סטעטשו אוו לימיטעישאנס גייט יא אנהייבן דורכצוגיין, זעהט זיך אויס זייער אסאך מענטשן האבן שוין געדזשוינט אונזער קלאב, אפילו פאליטישאנס וואס פלעגן אמאל נישט דזשוינען די קלאב, כ'וויל נישט זאגן קיין נעמען ווייל יעדער האט זיך זיינע פרייוועט וואטעווער. רילעישאנס אבער ס'איז געווארן אזוי אז זיי זאגן מען זעהט שוין די לייט עט די ענד אוו די טאנעל עד כדי כך זענען אזוי שטארק געווארן די סטעטשו אוו לימיטעישן חברה אמאל האבן זיי געוואלט קודם עפענען א ווינדאו אויף א יאר אויף צוויי זיי ווילן שוין היינט גארנישט זיי ווילן געהעריג פול ס'זאל נישט זיין קיין סטעטשו אוו לימיטעישן און די סטעיט אוו מעין וואס דאס גרעניצט זיך כמעט ווי מיט ניו יארק האט נישט קיין סטעטשו אוו לימיטעישן. קענעדע האט נישט קיין סטעטשו אוו לימיטעישן, ענגלאנד האט אויך נישט, אבער קענעדע איז אויך נאנט, נארט קעראליינע האט אויך אראפגענומען די סטעטשו אוו לימיטעישן, סאו בעיסיקלי ווי ס'זעהט זיך אויס וועט ניו יארק אויכעט מוזן אראפנעמען דעם סטעטשו אוו לימיטעישן, יעצט ס'איז געווען דארטן אסאך דרשות, ס'איז געווען א מורא'דיגע שיינע פראגרעם, און דאס איז אלעס אויפגעכאפט אויף ווידיאו, כ'האף עס ארויפצולייגן אויף מיין בלאג ביז אפאר טעג ווען כ'על עס באקומען. האבן מיך אויך געבעטן איך בין מ'האט מיך אויכעט מכבד געווען צו רעדן איך האב געוויסט כ'וועל גיין רעדן וועגן דעם בין איך אראפגעפארן און כ'האב מיין דרשה זיי האבן געזאגט ס'איז נאר פינף מינוט ס'איז נישט קיין האטליין דא וואס מ'רעדט דא ווי לאנג מ'וויל ס'איז פינף מינוט ווייל ס'קומען דארטן די גרעסטע פאליטישאנס און זיי הערן אויס מיר דארפן טרייען צו אינפלוענסן אז זאלן אונטערשרייבן אז ס'איז נישט דא קיין סטעטשו אוו לימיטעישן אויף סעקסועל קריימס פונקט אזוי ווי ס'איז נישט דא אויף רציחה יא פונעם איז האב איך גערעדט אפאר ווערטער, די תמצית וואס איך האב געזאגט איז געווען אזוי, אלזא געזאגט אז אין ניינטין טורטי האבן פרויען נישט געהאט קיין שום רעכטן, מען האט געקענט רעיפן א פרוי און זי האט אפילו נישט געקענט קומען אין קאורט, ווען זי וואלט מאנסביל וואלט מען איר ארויסגעווארפן, און די זעלבע זאך זיי האבן נישט געהאט קיין רעכט צו וואוטן, אבער טעקסעס האבן זיי געמוזט צאלן. אונז זאל זיך אייביג צאמקומען ביי מיטינגען און זאגן אז אונז האמער נישט קיין רעכט צו וואוטן אבער טעקסעס מוז מען צאלן, שרייבן די אלע בוקס, כ'האב געליינט אין אסאך בוקס, דער סוף פון יעדע מיטינג איז געווען אז יעדע פרוי האט געזאגט אזוי, יו נאו, און מען רעיפט אונז אויכעט און אונז האמער נישט קיין ווארט צו זאגן אז מען זאל עס נישט טון. דאס איז געווען די באדאם ליין. וואס איז געווארן? די פרויען האבן געפייט פאר זייערע רעכטן פון ניינטין טוואנטי, היינט דארפן מענער האבן רעכטן. אז די פרויען זאלן זיי נישט איבערוואקסן. אז א פרוי שטעלט זיך אין א דזשאב מיט א מאן און מען נעמט נישט די פרוי זאגט מען דיסקרימינעישן און ווימענס רייטס. עניוועי, האב איך געזאגט, אין ניינטין סעווענטי בערך האט זיך אנגעהויבן די מאוומענט פון טשיילד אביוז, ווייל פיטא האט געעפנט אן ארגענעזעישן צו פראטעקטן ענימעלס, און מאמעס האבן געזען אז זייערע קינדער ווערן גערעיפט רייט און לעפט, אין יעדע סקול, איבעראל, די טיטשערס, יעדער האט געטון מיט זיי וואס זיי האבן געוואלט, נעיבערס, האב געזעהן ס'טויג נישט האב איך זיי געשריגן, זענען אונזערע קינדער ווייניגער ווי א ענימעל? זענען אונזערע קינדער ווייניגער ווי א בהמה? זענען אונזערע קינדער ווייניגער ווי א דאגי? זענען אונזערע קינדער ווייניגער ווי א קעט? זענען זיי ממש צוגעגליכן צו אן ערטווארם, צו א ווארעם וואס מ'טרעט דערויף ארויף און קיינער קערט נישט, און אזוי האט זיך אנגעהויבן דער מאוומענט. האב איך זיי געזאגט, ס'וועט קומען אמאל א צייט וואס מ'וועט נישט קענען פארשטיין וויאזוי מ'האט געלאזט מ'זאל רעיפן קינדער און קיינער זאל נישט זאגן גארנישט, זענען דאך יומען ביאינגס. פונקט ווי היינט קען מען נישט פארשטיין וויאזוי מען האט געלאזט רעיפן א פרוי, מען האט נישט געזאגט גארנישט, זיי זענען דאך יומען ביאינגס, זאג איך ס'עט קומען אמאל א צייט ווען אונזערע קינדער וועלן אונז פרעגן, מאמי, דעדי, פארוואס האט מען דאס צוגעלאזט, אונז זעמער נישט קיין יומען ביאינגס ווי יעדער? זאג איך באמת די אסיפה וואס מען האט יעצט געמאכט וועגן סטעטשו אוו לימיטעישן וואלט מען געדארפט מאכן אין די גרעסטע זאל וואס ס'איז דא אין גאנצן ניו יארק סטעיט, און ס'זאל זיין פול מיט מענטשן, איין סיעט זאל נישט זיין ליידיג. ביקאוז מען רעדט פון פראטעקטן קינדער, נאר וואס? מען שלאגט זיך ארום, די חברה ווילן נישט דורכגעבן די גזירה, און די קוועסשאן וועט זיין זייער שטארק פארוואס האט מען נישט געטון מער צו פראטעקטן קינדער, און שנעלער, ס'דוירט צו לאנג. האב איך זיי געזאגט אז אלע ליינטס דאך די בייבל, ווייל דארט איז געווען פון אלע מינים, ס'דא גלחים וואס האבן אויפגעגעבן צו זיין א גלח, זיי האבן געהאלטן אז די קירכע איז פאלש מיט די אלע זאכן, און ס'איז דארט דא סתם עדיוקעיטעד מענטשן געווען, זאג איך עטס אלע ליינטס דאך די בייבל, ס'איז געווען א פרשה פון א פלאד פונעם מבול, ס'איז געווען איין נח א צדיק, סובאך קיינער האט נישט געוואלט מיטהאלטן, נאכדעם איז געווען סדום און עמורה, אברהם אבינו בעט דעם אייבערשטן כ'וויל נישט חרוב מאכן סדום און עמורה, איך וויל זאלסטו לאזן, זאגט דער אייבערשטער פיין, איך מאך מיט דיר א דיעל, ברענג מיר צען צדיקים, ס'איז נישט געווען צען צדיקים האט מען זיי חרוב געמאכט. זאג איך און דאס וואס אונז זעמער זיך צאמגעקומען דא אונז זעמער די צדיקים די רייטשעס פיפעל אין אונזער מעריט אין אונזער זכות וועט דער אייבערשטער נישט אומברענגען די וועלט און ער וועט אויכעט מאכן אז די קינדער וועלן זיין מירצעשעם סעיף ווייל אונז זעמער זיך מוסר נפש פאר דעם כ'האב זיי געזאגט אז אלע ווייסן וואס איך בין דורך איך האב היינט נאך נישט ווי צו דאווענען ס'איז א רשעות וואס די וועלט האט עס נישט געזען מען זאל נאכלויפן וויקטימס מיט עלטערן פון וויקטימס מען זאל נאכלויפן פאר עדוואקעטס. און אזוי ווייטער. עס האט געדויערט פינף מינוט, איז אבער געווען אזוי צו די זאך, יעדער פון דארט איז צוגעקומען, ראביי יו טאטשד מיי הארט, ראביי יו אר טערריפיק, עס איז געווען ממש א מחיה, רבותי עס איז מואווינג אן, עס וועט קומען א צייט וואס עס וועט נישט זיין קיין סטעטשו אוו לימיטעישאנס, אין אייבערשטנ'ס ווילן. יעצט זאל איך ענק זאגן נאך אן עמורדזשענסי, עס איז דא יעצט אין בני ברק א איד וואס ער האט צוועלף קינדער, אין ארץ ישראל געבן זיי דאך נישט ארויס קיין פיקטשערס, איז ער אדער א ליטוואק וואס ער גייט מיט א פראק, און אדער איז ער א חסידישער איד וואס ער גייט מיט ווייסע זאקן, האט צוועלף קינדער, און יעצט זענען געקומען צוויי פון זיינע קינדער פארוורד, אז פון יער טו או או עיט רעיפט ער די צוויי עלטערע קינדער, און זיי זאגן יעצט לעצטנס האט ער זיך שוין נאכגעלאזט ווייל קען זיין ער האט שוין די יונגערערע ער וויל האבן יונגערער פלייש. גאנץ בני ברק פארט אויף רעדער, רבותי! און ס'איז אן אנבעליוועבל סטארי. און די קינדער זאגן אז אזוי ווי ס'היינט א מאוומענט אז מ'האט נישט מורא צו קומען פארוורד זענען זיי געקומען פארוורד. איך בעט אלע סקולס אין ארץ ישראל און אין אמעריקע אויכעט ס'מוז זיין אן אפיס, אן אפיס און אן איינגעשטעלטער, אבער נישט פון די קהילה, אויב דו'סט אריינשטעלן א נחמיה וועבערמאן נישט נאר ער וועט נישט קומען פארציילן ער וועט דאך אליין רעיפן, מ'דארף אריינשטעלן אין קלויזענבורג א סאטמארער און אין בעלזא א פאפינער. מען דארף איינשטעלן א לייסענס סייקאלעדזשיסט און טאמער ווערט מען געוואויר אז זי האט נישט פארציילט מוז זי פליען, זי מוז גיין אין דזשעיל, מען קען נישט צולאזן, איך וויל יעדע מאמע וואס האט קינדערלעך אין חדר און אין סקול, לייג דיך אריין אין די פאזישאן פון די קינדער, פינף יאר פון טו או או עיט רעיפט זיי דער טאטע, יעצט איז טוועני טערטין און זיי האבן נישט געהאט צו וועם צו רעדן, צו די מאמען האבן זיי נישט געקענט רעדן זיי האבן זיך געשעמט, אדער זיי האבן מורא געהאט אז דער טאטע וועט נאך די מאמען אויכעט אנטוהן צרות, און אין סקול איז נישט דא צו וועם צו רעדן, און במילא האבן זיי געמוזט ליידן פינעף יאר, פונקט ווי נחמיה האט געפייניגט א מיידל, ער האט געפייניגט צענליגע, אבער איינע דריי יאר האט ער איר געפייניגט, כ'מיין וואס איז די חכמה, און נאכדעם אז זי איז געגאנגען מיט א בויפרענד האט ער נאך איינגעזעצט דעם בויפרענד, נחמיה דו פאלטשער הונט וואס דו ביסט. רבותיי יעדע סקול מוז זיין א לייסענס סייקאלעדזשעסט זאל קענען אויסהערן קאמפלעינטס פון די מיידלעך, אונז הארגען מיר אוועק אונזער גאנצער יוגענט, אונז פארלירן מיר די גאנצע ארטאדאקסיע, מען קען נישט אזוי לעבן, ס'איז נישט מעגליך, קען א מיידל באהאלטן אזא מין פעין פינעף יאר די טאטע זאל מיט איר וואוינען, און ער איז א חסידישער מענטש אדער א בן תורה, ער איז אדער א ליטוואק אדער א א היימישער איד מיט ווייסע זאקן. יעצט דער עולם גייט שוין אן אה ס'איז ליגנט ס'איז ליגנט, קודם זאגט שוין נישט דער עולם ס'איז ליגנט ווייל ליידער האט מען שוין געפראווט די פעקט ס'איז אמת, און צווייטנס איז דא צוויי טעכטער וואס זענען געקומען, סא נישט יעדער האט זיך אפגעשמועסט צו גיין זאגן ליגנט. אונז מוז מיר אנהייבן צו פאררעכטן דעם דור. יעצט צו קיין רבנים קען מען נישט רעדן, כ'האב ענק שוין געזאגט, זיי זענען מאני האנגרי חזירים ענד דער איז נאטינג יו קען טאלק אבאוט, קענסט מיט זיי נישט רעדן, זיי זענען מאני האנגרי מענטשן. און די חזירים הרג'נען ביטער די קינדער. איר וועט זעהן ווען עס גייט ארויס קומען די טעסטעמאני אויף ברוך מרדכי און איר וועט זעהן וואס איז זיך נישט צום גלייבן וואס דער מענטש האט געטוהן. ער האט גענומען א בחור דער וואס האט אים איינגעזעצט און ער האט אים אפגעווארט ביי לאנטש טיים אין חדר אזוי דערציילט דער בחור און ער האט אים מאלעסטעט אבער ער האט זיך פארשפעטיגט זיין לאנטש האט אים ברוך מרדכי געטראגן אויף מעקדאנעלדס האט אים געקויפט א סענדוויטש א טרייפענע פרעגט דער בחור זאג מיר מען מעג דאס עסן? זאגט ער, יא מען מעג, איך בין דיין מנהל, מיין זון איז דיין מלמד, און איך האב דיר דאך געזאגט אז מען טאר נישט, און איך זאג דיר אז מען מעג, אזוי שטייט אלעס פארשריבן וואס ער האט דערציילט, יעצט וויל איך דיך פרעגן א קשיא, כשר'ס קאסט א דאלער זעכציג און טרייפעס איז ניינטי ניין סענט, האסט אים מאלעסטעט, האסט מיט אים געטון משכב זכר און כל דבר אסור, ער איז געווען דיין סעקס סלעיוו, זאלסט אים ביליג אויסנוצן. און נאכדעם אים אוועקווארפן? האסט אים נישט געקענט באצאלן נאך די זעכציג צענט פארן סענדוויטש ער זאל כאטש עסן כשר? האסט אים געדארפט אינגאנצן אראפנעמען פון אידישקייט? און דאס אלעס מוז מען אונז צוקוקן און צולאזן? פארוואס? ווייל די רבנים סטראשען מיט א חרם? ס'איז געוואלדיג! אונז זענען דאך אזאלעכע שקצים. ס'איז געווען א צייט צוריק דער משה גאלד, ער בויעט יעצט א מקווה בויעט ער. ס'איז אים איינגעפאלן דער בילדינג, ער האט ארויסגעווארפן א יונגערמאן פון בית מדרש ווייל ער האט אים גערופן א מסור, און יענער האט געזען ווי ס'איז איינגעפאלן האט ער אים אויפגעוועקט אינמיטן דער נאכט, זאלסט וויסן ס'פלאצט באלד די געז פייפס מיט אלעם קום שוין און פאררעכט, ער ווייסט דאך נאכנישט ווער זיין שונא איז ווער זיין גוטער פריינט איז, ער האט גענומען אן איידעם, איך מאך אים דארטן א מקווה, כ'נעם מיך מיט אים אויס אז ער זאל שטיין דארט ווען מ'מאכט די טיילס, ס'אינטערעסירט אים נישט קיין אידישקייט. בין איך מיר אוועק געגאנגען. ער בויעט יעצט א פרוי מקווה, ער איז נישט באגלייבט אויף א פרוי מקווה, ער קען נישט הלכות אין הלכות מקווה, און ער טאטשט פרויען אין די טייס אונטער די דרעס, ער איז געגאנגען און האט איינגעזעצט שאול פערלשטיין'ס נעפיו, און מאיר לעבאוויטש האט גענומען א בחור פון מונקאטש און האט אים געפירט אין א בתי זונה אז דער בחור זאל טון זנות. ס'איז דאך אזא מין שאנדע ווי אונז האמיר געלעבט, איך זאג אייך דעם אמת ווען איך זאג עס לאך איך שוין ווייל איך גלייב שוין נישט אז איין ווארט איז אמת וואס איך זאג, די פאקט איז אבער עס איז ליידער יא, אבער נאכדעם האט ער גענומען א בחור טורנהיים, טורנהיים האט זיך געוואלט נעבעך נעמען דאס לעבן, האט ער זיך געוואלט נעמען, האט אים קראנק געמאכט אויף א לעבן, און יעצט נוצט ער אים אז ער זאל אים קומען זאגן פאלשע עדות, ס'איז אנבעליוועבל, און דאס אלעס גייט אונטערן נאמען פון אידישקייט. איז אין חסידות, און דאס איז גאר סאטמארע אידן, זאלן האבן אינזין כלל ישראל זאל האבן אינזין אז מען זאל חלילה נישט זינדיגן, און מען זאל נישט ווערן פארכאפט אין הבלי עולם הזה און אין ציונות, און עס זאל נישט זיין חלילה קיין פרצות אין די סטארס ווען מען שטעלט ארויס א קלייד, קאמאן וואוד יו סטאפ די נאנסענס, זאגט זיי אונז זעמער א באנטש נואפים קרוקס, אונז וויל מיר קאנטראלן דעם עולם אזוי ווי סטאלין. און אונז זאג מיר עס אזוי ווי סטאלין האט געזאגט אין דעם נאמען פון רוסלאנד, אזוי זאגט עטס אין נאמען פון די תורה, אבער להבדיל, אבער עטס האטס גארנישט מיט די תורה. אונז זעמיר געווען דארטן אין אלבעני האט מען געזאגט אז עיפריל האבן זיי דעדיקעיטעד צו זיין א טשיילד פראטעקשען מאנט, יעדע זאך האט אונז אינדעפענדענס דעי, מאדערס דעי, פאדערס דעי, האב איך געוואלט זאגן, כ'האב געזען א מורא'דיגע זאך. זיי הענגען פאוסטערס אין די גאנצע שטאט וועגן היי אייר, אז היי אייר אין טרויער פאר איר פאלק, א טאג וואס די ציוניסטישע רשעים האבן פראקלאמירט זייער כפירה'דיגע מדינה, א טאג וואס איז ליידער בעוונותינו הרבים פארמעגליך געווארן פאר די כופרים הציונים שם רשעים ירקב מטמא צו זיין, א טאג טריפט אויס כפירה אין מלכות שמים, כפירה אין הייליגע תורה ומצוות, כפירה אין אלעם וואס איז הייליג ביי אידן. דעם טאג זאל מען זיך צאמקומען אין אלע בתי מדרשים צו זאגן תהילים בציבור ליינען ויחל זאגן אבינו מלכינו, אויסגיסן עס הארץ פאר השם יתברך אז דער אייבערשטער זאל זיך מרחם זיין אויף אידישן פאלק, זיי זאלן פטור ווערן פון די ציוניסטישע כפירה וואס רופט זיך מדינת ישראל, און שוין, און ס'זאל זיין ותמלוך אתה ה' אלקינו מהרה לבדך. כ'געוואלט זאגן היי אייר איז זייער א הויעכער טאג, ס'ווערט געברענגט אין זוהר הקדוש וועגן היי אייר, און וועגן דעם. איז ליידער ליידער געווען אז די ציונים האבן דאס געקענט אריינכאפן צו די טומאה, ווייל יעדע זאך כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו, און ווי גרעסער ס'איז, איז עס גאר העכער. האב איך געוואלט זאגן, איך האלט אויך אזוי, איך האלט אז איך, אונז דארף מיר מאכן אונזער אינדעפענדענס דעי פאר די קינדער היי אייר, קודם האט מען זיך אייביג דערמאנען, אז היי אייר איז א הייליגער טאג, און אין די זעלבע צייט האט מען זיך דערמאנען, פונקט ווי דו זאגסט אז דאס איז א טרויער טאג פאר כלל ישראל, אונז זאגן מיר אויך עס איז א טרויער טאג פאר כלל ישראל, ס'איז א טרויער טאג פאר כלל ישראל און פארן גאנצן אידישן פאלק, ווייל מ'האט מטמא געווען אונזערע קינדער, ס'איז א טרויער טאג. אויסגערופן כפירה קעגן דעם אייבערשטן און זיין תורה, ס'איז א טרויער טאג ווייל די כופרים, שם רשעים ירקב, די משמרת הצניעות מיט די אלע מלמדים, די אלע וואס האבן אונז געגעבן אזא קאראפטעט חינוך, הר' יוסף דוד קרויס, די אלע שקצים, די האבן אונז מטמא געווען, סאו אונז גיימער מאכן זה לעומת זה, אונז גיימער מאכן. די זעלבע וואס עטס האט א פראבלעם מיט די ציונים האבן מיר אונז א פראבלעם מיט אונזערע מחנכים מיט אונזערע רבנים און מיט אונזערע משמרת הצניעות און אונז וויל מיר דעם טאג דעדיקעיטן פאר א יום תפילה וצעקה אז מען זאל זאגן תהלים און ליינען ויחל און זאגן אבינו מלכינו און בעטן דעם אייבערשטן זאל זיך שוין מרחם זיין אויפן אידישן פאלק מען זאל פטור ווערן פון אלע רבנים און פון אלע חזירים וואס זענען לינקע חברה און פון דעם גאנצן משמרת הצניעות. איך געדענק ביאן האט מיך אריינגעלאזט בערך פיר חדשים צו דאווענען, זיי האבן מיך אריינגעלאזט צו דאווענען ביי זיי, סאו יוסף דוד קרויז האט נישט אויסגעהאלטן אז איך דאווען דארטן, און ער האט עס נישט געגלייבט, סאו איז ער זיך געקומען אמאל איבערצייגן, ס'איז געווען אמאל ביי שלש סעודות, און איך בין פונקט אוועק ווייל דער אלטער אודוואר רב האט נאך געלעבט, און כ'האב געוואלט הערן זיין שלש סעודות תורה, כ'בין שוין געווען ארויסגעווארפן אבער ער האט מיך אריינגעלאזט, דער היינטיגער לאזט מיך נישט אזוי אריין ווייל ער האט מורא דארטן פאר דעם אלטן שטיינס און פאר דארטן נאך א פאר אלטע פאר וועם ער האט מורא. נישט מיינע ביזנעס. אבער דער אלטער אודוואר רב משה קלויזנער האט מיך אריינגעלאזט מיט גרויס כבוד. פונקט דעמאלטס איז געקומען יוסף דוד קרויז זיך אומקוקן פונקטליך צו איך בין דארט צו נישט, און דער חשבון איז געווען אז ער וועט שרייען, טאמער בין איך דארט וועט ער אויף מיר שרייען. עניוועי איך בין פונקט נישט דארט געווען, מן השמים איז אזוי געווען. זיי זענען געגאנגען די סאטמארע חיות און זיי האבן געזאגט פאר דעם דיין דארטן, ס'איז מיר גראדע אויך א קרוב, ס'איז א טשענגערער אייניקל, זיי האבן געזאגט פאר דעם דיין ראבינאוויטש אז טאמער נאכן מעג לאט ער אים דאווענען אין ביאן דעמאלטס מוז קערסטין קליינמאן נישט קומען דאווענען האט ער געזאגט איך קען א מענטש נישט ארויסווארפן האט ער אויפגעגעבן און נישט געקומען אויף ביאן דאווענען שטעל דיר פאר דער דיין קומט נישט האב איך געזאגט ניין אזאנס גיי איך נישט צולאזן אויב דער דיין קען נישט וועגן מיר קומען דאווענען בין איך נישט אינטערעסירט צו דאווענען אין ביאן אבער זיי האבן דאס נישט געוואוסט די מענטשן. זיי געגאנגען זיי האבן מיך אנגעקאלט פון איינעמס טעלעפאן וואס איך האב עס ריקארדעד כהאב דעם נאמבער, און זיי האבן מיר אנגעהויבן מסביר צו זיין אונז איז נישט קיין כבוד אז דו קומסט דא דאווענען און זיי הייבן מיך אן צו מבזה זיין פאר גארנישט, זיי כאפן נישט אז איך האב צוגעהאלפן פאר ביאן מיט זייער אסאך געלט פון די בעל הבתים וואס איך האב געארבעט, איינער האט זיך דעמאלטס אויסגעצאלט כ'האב אים געגעבן א טעקס אינסענטיוו וועג און. מען האט געגעבן מורא'דיג אסאך געלט, און מען האט געבויט פארן ביאנער רעבן אויפן שטאק אויבן א פרייוועט מקווה, בין איך געווען אינוואלווד אין דעם, זיי כאפן דאס נישט, קומען ראציגע אינגעלייט, אה, דו דארפסט דיך לעקן צו סאטמאר, וואס לעקסטו דיך צו סאטמאר, דו כאפסט נישט אז סאטמאר האט דיך פונקט אזוי פיינט און רעדט אויף דיר און ער וואלט דיך דערטראנקען אין א לעפל וואסער פונקט אזוי ווי ער וויל מיך דערטרענקען, סאו וואס לויפסטו אים יעצט נאך, וואס ביסטו אזוי פרענדלי געווארן? עניוועי ס'איז געווען יעצט אפאר חדשים צוריק, מ'האט פון באיאנער רבי'ן שטוב האט מען עפעס געדארפט האבן פון מיר עפעס א קלייניקייט, האב איך מסביר געווען פארן באיאנער רבי'ן שטוב זאל זאגן פארן רבי'ן אז איך בין אין חרם ער טאר נישט רעדן מיט מיר, דאס האט אים זייער זייער געהארט ווייל ער האט געדארפט האבן זייער א וויכטיגע זאך, סאו כ'וויל ענק אויסלערנען איין זאך, עוורי דאג העז היז דעי, קענסט קיינמאל נישט וויי טוהן פאר יענעם ווייל עווענטשעלי גייט עס דיר יענער אמאל צוריק באצאלן, דער אייבערשטער מאכט אזוי. אז יעדער איינער זאל האבן אן אפ און א דאון, און אמאל ווען דער גרויסע מענטש האט א דאון דארף ער אנקומען צום קליינע מענטש, און דעמאלטס האט מיך געפרעגט דארט אין דעם דער רב, דעם רבי'נס הויז מענטש, וואס גייט פאר, האב איך אים געזאגט לאמיך דיר זאגן איין זאך, באיאן האט זיך נישט אויפגעפירט איידל אזוי ווי זיי דארפן זיך אויפפירן, זיי האבן זיך אויפגעפירט ווי רוצחים, ווייל סוף כל סוף בין איך נישט אריין דארט דאווענען אן רשות, איך האב געהאט פון די גאלדהירש'ס רשות, איך האב דארט געדאווענט פיר חדשים. אז דו האסט געהאט א פראבלעם האסטו מיר געדארפט זאגן נארמאל, גיין צו צום גאלדהירש זאגן אונז וויל מיר נישט זאלסט קומען מער דאווענען, קאלסט מיך אפ, באזידלסט מיך אן און מ'איז מבזה 'סטו ביי אונז נישט קיין כבוד און באליידיגסט מיך פאר גארנישט. באט עניוועי, דאס איז נישט די איידיע וואס איך וויל ארויסברענגען, וואס איך וויל ארויסברענגען איז, דער יוסף דוד קרויס מיטן גאנצן משמרת הצניעות האבן אויסגעסערט כלל ישראל ביטער וואס ביטער קען זיין, ס'איז געווען. אין די צייט פון די מלחמה איז געווען אסאך רבנים וואס זענען ארומגעגאנגען זאגן דרשות, זיי האבן באקומען געלט פון די דייטשן, מען האט זיי צוגעזאגט מ'עט זיי ארויסלאזן, מ'עט זיי נישט הרג'נען, זענען ארומגעגאנגען פארקויפן פאר כלל ישראל א ליגן אז זאלן גיין ארבעטן, מען טוט פאר זיי, זאלן זיך נישט זארגן, זאלן גיין אין די ארבעטס לאגערן. און ווען זיי האבן געוואוסט אז אלעס וואס זיי זאגן זיי פארקויפן פאר כלל ישראל איז שקר און בלאף, זיי האבן געוואוסט אז מארגן פירט מען זיי אריין צו די גאז קאמער. און דאס האבן רבנים געטון ווייל די דייטשן האבן געוויסט נאר דורך רבנים וועלן זיי דאס קענען דורכפירן. קאסטנער האב איך געליינט איז געוען איינער פון די מענטשן וואס זענען ארום צו די רבנים און זיי געזאגט זאלסט וויסן זאלסט אזוי ארבעטן מיטן עולם און אזוי און אזוי האט מען געקענט האלטן געוואלדיגע לאגער מיט אפאר עס עס ווייל די אידן האבן געהאט האפענונג מ'האט זיי פארקויפט ליגונות ווען איך האב עס געליינט האב איך געהאלטן ס'איז א דזשאוק יעצט זעה איך ס'איז אמת. מען האט אונז פארקויפט צו דעם משמרת הצניעות זיי גייען אובאכט געבן אויף אונז און אויף אונזערע קינדער, די גרעסטע נואפים פון שטאט זענען געווען אין משמרת הצניעות און איינער האט געבעקט דעם צווייטן. היינט וועט קיינער נישט גלייבן און נישט פארשטיין וויאזוי איז עס מעגליך אז א מיידל זאל זיך לאזן דריי יאר און זאל זיך לאזן ממש מען זאל מיט איר וואוינען, ס'איז נישט ער האט איר געטאטשט, געפאנדלט, אנבעליוועבל, אבער ס'איז ליידער אמת ווייל ס'איז ארויסגעקומען נאך צענדליגע קעיסעס. און איך האלט אז היי יאר דארף מען מאכן דעם אזוי ווי ס'איז דא אינדעפענדענס דעי און אזוי ווי ס'איז דא איך ווייס מאדערס דעי פאדערס דעי דארף מען מאכן היי יאר טשילדרען דעי צו פראטעקטן די קינדער. יעצט לאמיר גיין ווייטער. ענגלאנד איז אריינגעקומען פון צייטונג אז מ'האט איינגעזעצט צוויי יערע פאר אינטימידעישן מיט דעם קעיס פון דעם האלפערן, חיים האלפערן. זיי קומען נעקסטן חודש אין קאורט און ער קומט אין דזשון אין קאורט, מענטשן זאגן אה זע עס איז גארנישט געווארן, ווארט. גאנץ גוט געווארן, חוץ פון דעם וואס מ'האט שוין ארויסגעמעלקט כ'ווייס נישט וויפיל מיליאנער דאלער פאר דעם שייגעץ, און דאך קען ער נאך בויען א פאלאץ. נאך א זאך, ס'האט מיר איינער מעורר געווען, מענטשן לייגן דאך צו קאפ, האט מיר איינער מעורר געווען, כ'האב געמאכט א מורא'דיגן טעות. כ'האב געזאגט אז רבי חיים לייב כץ איז סאמבאטהעלי רב, שרייבט מיר אריין איינער, דו ווייסט נישט וואס פאר א חורבן דו האסט מיט דעם געמאכט, קודם וועט מען גיין זיבן יאר זיך קריגן אין קאורט, נאכדעם וועט מען זאגן מען גייט צו דין תורה, און נאכדעם וועט עס קאסטן איך ווייס נישט וויפיל הונדערטער טויזענטער דאלער זיך קריגן מיט זיין ברודער מיט ווינער רב, ווייל ער איז דאך סאמבאטהעלי רב, און נאך די אלע זאכן. וועט מען גיין צום בית דין און די בית דין וועט פסק'ענען אז ער מוז זיך רופן סאמבאטהעלי פארטי פארט סטריט סאו האב איך געמאכט א טעות זאגט מיר יענער האב איך געזאגט יא כ'על עס שוין פארעכטן כ'וויל זאגן אז ס'איז נישט אמת ער איז נישט סאמבאטהעלי רב ער איז סערדאהעלי רב גייט איינער און ער שרייבט מיר דא אריין א טעקסט וואס איז זייער וויכטיג אז מ'זאל עס הערן ער איז מורא'דיג ברוגז פארוואס איך באריר דעם נושא. פון הזרעה מלאכותית, מוראדיג ברוגז. יעצט קודם וויל איך ענק פארליינען וואס ער שרייבט מיר דא אריין, ער האט זיך גענומען די מי ער זאל שרייבן, מילא אז ער האט זיך גענומען די מי מוז איך אים ענפערן. ער הייסט יענקי סאלאמאן. זיין אימעיל איז yankysalamon עט דזשימעיל. שרייבט ער מיר דא אזוי בנוגע דעם שיעור פון ר' חיים לייב כץ. פון הזרעה מלאכותית, קדושתן של ישראל, אז מען זאל זיך נישט ארומשפילן מיט די זאכן. אזוי שרייבט ער מיר אן אימעיל. שרייבט ער אזוי, הרב נחום ראזענבערג שליטא, שלום וברכה. קודם וויל איך דיך זאגן איך בין נישט קיין הרב, איך בין נחום ראזענבערג וואס איך בין אין חרם, סאו שרייב מיר נישט קיין בריוון ביז לאנג זיי נעמען נישט אראפ דעם חרם האסטו נישט וואס צו שרייבן. שטייט קלאר אינעם חרם מען זאל נישט רעדן מיט מיר און נישט האבן קיין מגע ומשא. יעצט שרייבט ער ווייטער, איך וויל דיך בעטן לטובת ילדותינו הטהורים ולמען צניעות הדבר, ביטע נעם אראפ דעם שיעור פון סאמבאטהעלי רב, עס איז נישט געשטעלט פאר א האטליין מכל וכל. יעצט איך הער וואס דו זאגסט און איך דאנק איך בין צופרידן אז דו ביסט מיך מעורר, איך וויל דיך אבער פרעגן, פארוואס איז אין יעדן בית מדרש ווי דו גייסט דאווענען דא פיקטשערס פון בעיביס? א יונגער פרעגט א צווייטן, זאג מיר, מען פרינטעט בעיביס? פרינט מען? זאג מיר, אין יעדן שול מעג מען מאכן בפומבי אן אפיעל, און יעדער בחור ווייסט וואס דאס הייסט הזרעה מלאכותית, און יעדער ווייסט פונקטליך וואס דא גייט פאר, נאר דו האסט א פראבלעם אז איך האב עס אויף א אייאווע האטליין. ס'הייסט, דאס איז וואס איך וויל דיר מסביר זיין, דו ביסט נאך אינעם אלטן אזיאטישן מארמאראשן וועג. וואסערע א חוצפה דאס אז אין יעדע שול ווערט דאס עדווערטייזט. די יונגלעך מיינסטו פרעגן נישט איינער דעם צווייטן וואס דאס איז? און נאכדעם וויל איך דיר זאגן נאך א זאך, איך האב געלערנט אין סאטמארע ישיבה, און דעמאלטס איז געווען די מחלוקת מיט ר' משה פיינשטיין מיט אונזער רעבן, אונז האבן מיר אלע געוואוסט, מ'האט געוואוסט הזרעה מלאכותית, הזרעה מלאכותית, וואס דאס איז פונקטליך האט קיינער נישט געדארפט וויסן. די גמרא און תורה האט נאך קיינעם נישט קראנק געמאכט און ס'האט נאך קיינעם נישט געמאכט פאר קיין חזיר. אונז האבן מיר געלערנט אלס בחור מסכת כתובות מיט פתח פתוח מיט אלעם. ווי איז עס בייגעפאלן מהרהר צו זיין וואס דאס איז פונקטליך? כ'האב געוואוסט, מ'האט מיר געקענט דעם שב שמעתתא מיט אלע מיט אלע פלפולים. מ'האט יעצט געלערנט אשה כי תזריע וילדה זכר, איז איינער געווארן חלילה וועגן דעם א שייגעץ ווייל ער האט געזען אז א פרוי איז שוואנגער און זי האט געבוירן א זכר? נאר דאס איז דער אלטער סאטמאר אזיאטישער וועג, איך מעג און דו טארסט נישט. זעט אויס איינער צאלט דא גרויס געלט ווייל ס'מאכט קאליע דעם גרויסן אפיעל וואס ס'גייט זיין נעקסטע וואך. פילט זיך איינער אז עס איז א פראבלעם, ממילא הייבט מען אן דא מיט א נייע מעשה, אה, רבי נחום זאל עס אראפ נעמען, איך וועל עס אראפ נעמען אם ירצה השם די אנדערע וואך, נאכן אפיעל. נאכדעם שרייבט ער אזוי, די פיגועים, און אלע וואס רופן אייך שבת ויום טוב שני, און באקומען חיזוק, ווערן נישט נתעורר לשמירת שבת אדער שמירת הברית דערפון. יעצט וויל איך דיך פרעגן, דאס איז דאך אויך אן אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג, פון וואנעט ווייסטו אז די אלע בחורים וואס זיי הערן אויס העלפט עס זיי נישט צו שמירת שבת און שמירת ברית, איך ווייס דאך אז יא, איך ווייס וויפיל איך אליין שיק פאר העלפ און וויפיל מענטשן קאלן אפ זענען געהאלפן געווארן, סא דאס איז דער אלטער אזיאטישע מארמארישע וועג, דו טוסט גארנישט אויף, נאר אונז, משמרת הצניעות, זיי האבן אויפגעטון, זיי האבן געהאלפן צו שמירת הברית, זיי האבן געהאלפן צו שמירת שבת, ברוך מרדכי האט יענעם געגעבן צו פרעסן טרייף, עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער, שרייבט ער אזוי. און אוואדע די בחורים וואס הערן אייך דארפן דאס נאך נישט הערן. שרייבט ער ווייטער, אונז האבן נאך אין די שטאט א קומץ ערליכע קינדערלעך, בחורים, וואס ווייסן נאך נישט די זאכן, שוין האט ער א פראבלעם. יעצט איך וויל דיר זאגן, מיין שיטה איז אז מען דארף יא וויסן, יעדער בחור און יעדעס מיידל פון צוויי און דריי יאר דארף מען זיי אנהייבן אויסצולערנען לויט זייער עידזש, יעצט איז דאך דא א מחלוקת, עטס האלטס אז מען טאר נישט רעדן ווייל דאס איז צניעות, און נישט און און דאס רעדן איז דאס פארקערטע פון צניעות, און איך האלט אז איר זענטס נישט גערעכט, נו איך וויל דיך פרעגן, ווער האט געפראווט אז ער איז ריכטיג, איך צו דו? ענקער שיטה איז געווען אז מ'האט געקענט נעמען א מיידל און מ'האט איר געקענט רעיפן דריי יאר און זי האט אפילו נישט געוויסט אז מ'טוט עפעס שלעכטס, שטעל דיר פאר, ס'האט אפילו נישט געגאנגען קיינעם פארציילן. און היינט איז אין בני ברק איז געווען יעצט צוויי מיידלעך וואס זענען געקומען דערציילן אויפן טאטן, און ס'איז יעדן טאג דא אין ארץ ישראל און אין ירושלים, ס'איז דא אין רמות אין בית שמש ווי דו ווילסט. סאו דאס וועט דיר ווייזן אז ענקער סיסטעם מיט ענקער חינוך איז אין בענקראפסי. סאו ווער זאגט אז עטס זענטס גערעכט האט זיך נישט גערעדט? איך קען ענק פראוון אז אין לעס דען טו טרי יערס וואס יעדער איינער איז עוועיר איז עס געווארן א קלין קאמיוניטי. עד כדי כך, איך נעם נישט קיין אחריות נאר א רב האט געזאגט ברבים פאר משמרת הצניעות פאריגע וואך איר זאלט וויסן אז נחום ראזענבערג האט אקאמפלישט אין צוויי יאר וואס עטס האטס נישט געטוהן אין פופציג יאר ער כאפט נישט זיי האבן געטוהן היפך זיי האבן נאך געמאכט אלע זינד, זיי האבן געגאנגען זינדיגן מיט די חברה. שרייבט ער ווייטער, איך האב מיך געזעצט רעדן מיט בעלעבאטישע, באזעצענע אינגעלייט, און זיי זענען מסכים אז דאס פלאץ דערפאר איז נישט אויף א האטליין. נאר ווי איז דאס פלאץ? ווי זאל מען רעדן פון דעם אויב נישט אויף א האטליין? אין שול לאזט ער דאך נישט רעדן. שרייבט ער, ממילא נא ונא, אין נא אלא לשון בקשה, נעמט עס, זייט מוחל אראפ. אדרבה, ס'איז א כבוד און א שטאלץ פאר אייך, איר זאלט זיך נישט מישן אין דברים החמורים אלה, און איר נעמט נישט אן קיין שום צד. כ'וויל דיר פארציילן א מעשה, כ'האב אמאל געארבעט אין א קאמפאני און דארט איז געקומען א סעילסמאן, ער האט פארקויפט פאר אונז עפעס א פראדוקט, און ער האט יעדן טאג געוויינט אז ער ווערט עלטער און זיין ווייב האט נאכנישט קיין קינדער, האט אים דער איד געזאגט, וואס טוסטו נישט דאס וואס ר' משה האט מתיר געווען? זאגט ער כ'וועל דיר זאגן דעם אמת אז כ'האב נישט קיין געלט, האט ער געזאגט איך באצאל עס דיר, דעמאלטס איז עס געווען אין כ'דענק נישט אין וועלכע שטאט, עפעס אין קענזעס צו ווי, בקיצור האט מען מיך גענומען איך בין געווען דארט מיין ארבייטער, מען האט מיך געגעבן אויף דריי טאג און איך בין געגאנגען, איך האב געדארפט אראפגיין און זיין דער משגיח אז דער דאקטער טוישט נישט אויף גארנישט, כ'האב געמיינט ס'איז פשוט מען זעט מען טראגט עס און מען. דערווייל ס'ווערט מען לייגט עס אין א פריזער ס'ווערט פארפרוירן נאכדעם לייגט דער דאקטער צו וואס ער וויל דאס האב איך נישט געוויסט דעמאלטס איך בין געווען א אינעסענט יונגערמאן אן ארבייטער בקיצור ס'איז געבליבן אז איך פאר אראפ איך גיי אויפפיקן ביי די פרוי דעם טיקעט א נאכט פריער זאגט זי מיר אזוי הערט אויס מיסטער ראזענבערג מיך ארט נישט אז דער דאקטער וועט געבן זאמען און אפילו איר קענט אויך געבן זאמען איך מוז דעליווערן א בעיבי פרעג איך איר וואס איז די גרויסע אורדזשענסי איך זאל דעליווערן א בעיבי זאגט זי ביי אונז איז עס א סעקאנד מערידזש און אויב איך וועל נישט דעליווערן א בעיבי העט מיך מיין מאן איבערלאזן און ער האט זייער אסאך געלט און ער האט אייגענע הייזער איז במילא קעיר איך אויף גארנישט. שפעטער האב איך דאס פארציילט אמאל אויפן האטליין פינף יאר צוריק קאלט מיך אפ א פרוי און ער זאגט איר זאלט וויסן ס'איז געקומען צו מיר די סעלעס לייט, די פרויען, וואס זיי גייען ארום פאר בוני עולם, וואס זיי גייען ארום פאר עי טיים און זיי ווייזן איט'ס סאו נייס טו דעליווערן א בעיבי איז דאך סאו ביוטיפול זאגט זי כ'האב שוין דריי קינדער זאגט זי ניין דריי איז נישט גענוג און מ'האט איר איינגערעדט און זי האט זי האט זיך געפאלגט מ'האט מיר מ'האט געווען מ'האט מען איר געגעבן די מעדעצין קלאמיד אנדערע בקיצור ביז מ'האט געטון מיט איר כל דבר אסור און זי האט דעליווערט א קינד וואס איז מאנגאליע זאגט זי יעצט פאר דעם פרוי וואס האט איר אזוי צוגערעדט ווייל זי מאכט דא קאמישענס דא דא מיליאנען דרייט זיך דא. זי מאכט קאמישן. זאגט זי נאר טענק יו ווערי מאטש פאר די מאנגאליען בעיבי. וואס דא גייט פאר, דו האסט אן השגה? קומט אריין דארט איינער און ווייזט דיר, יא, מ'האט א בעיבי? יו וואודנט בעליוו וואס דא גייט פאר. כ'האב געארבעט אויף א פלאץ, כ'האב געמאכט א מקווה דארט, געווען א אינגערמאן פון ארץ ישראל, ער האט געפירט א מוסד אין אוקריינע, און ער האט אויך נישט געהאט קיין קינדער. הער איך ווי איינער פרעגט אים אפשר איז די פראבלעם געלט, כ'וועל דיר געבן אפאר טאלער, זאגט ער ניין איך בין אן ארץ ישראל'דיגער, ביי אונז אין ארץ ישראל אז איך האב קופת חולים מאכט מען דאס אומזינסט, און דער סוף איז געווען ער איז אריין אין נתניה אין שפיטאל האט ער מיר פארציילט און ער האט טאקע געהאט א בעיבי, זיי האבן גענומען אן איי ווי עף. וואס איז דאס וואס אונז ברויך מען האבן בראוקערס זאלן סאליסיטן און אונז דארף מען האבן איינער זאל גרינדן א מוסד און ער זאל מאכן דא מיליאנען און שנארן, פאר וועם גייט דא דאס געלט? ווי גייט עס? גייט דער זאגן ניין ניין דו ווייסט נישט, איך ווייס יא, איך האב געזעהן אז איינער וואס האט געמאכט די ביזנעס אז מען האט געגעבן, מען האט איבערגעפלאנצט די קידניס, האב איך געזעהן וואס דא איז געווען, ער פלעגט צאלן פאר אן ארעמען איד אין ארץ ישראל צען אלפים און ער האט געטשארדזשט דא פאר אן אמעריקאנער איד הונדערט אלפים, און די פעדערל גאווערמענט האט אים געכאפט, איך האב נישט התפעלות פון די אלע זאכן, סא זאגט ער מיר. אז איך זאל מיך נישט אריינלאזן אין די דברים החמורים, נאך א מזל איך בין דעמאלטס געווען א נאיווער סטופיד יונגערמאן, און איך האב עס פארציילט דעמאלטס פאר מיין באס, דער וואס האט געדארפט געבן די געלט, האט ער געזאגט וואס? ער האט עס גראד פארציילט פאר דעם סעילעסמאן, און דער סעילעסמאן האט גע'גט'ט די פרוי, ער קען איר נישט טראסטן, וואס וועט ער טון אז מארגן זי דארף דעליווערן א בעיבי צו מזנה זיין? און וואס איז געשען יעצט אז ס'איז געבוירן א שווארצע בעיבי און די דאקטער, א צווילינג, און די דאקטער האט אויסגעזאגט דעם אמת אז ער טוט זאכן וואס ער דערציילט נישט פאר די רבנים, איך וויל דיך פרעגן, די דאקטוירים גייען צוואַנציק דרייסיג יאר אין סקול, און נאך סקול לערנען זיי נאך יעדע נאכט, וועסטו זאגן אז מיכאל שטיינמעץ די רויטע פרה אדומה פארשטייט צו דעם? ר' משה פיינשטיין האט פארשטאנען צו דעם? א מכה! ער שרייבט דארט איך פארלאז מיך אויף טענדלער און אויף דעם און אויף דעם און אויף דעם. ער האט גארנישט פארשטאנען צו דעם, עכ פ דער וויל דאס פארשטיין מוז ער גיין אין קאלעדזש, די גמרא ברענגט אז רב האט געוואלט פסק'ענען מומים אויף בהמות, ברענגט דארט אין די גמרא וועגן א בכור, נישט וועגן קרבנות נאר וועגן א בכור, זאגט די גמרא איז ער געגאנגען אַכצן יאר זיך לערנען מומים אויף א בהמה, כמעט וויפיל א גוי לערנט זיך אויף הזרעה מלאכותית, און יעדער רב, דער טאהשער דיין דארטן, דער איז א מוהל, דו קענסט נישט צו דעם צוקומען נאר ביי ברית, דער בהמה, דער זעהט אויס ווי דער הזרעה מלאכותית ליגט אים אויפן פנים. ער וועט אונז זאגן וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט, און איך זאל דאס לאזן צו די רבנים. איך וויל דיר זאגן נאך א זאך, אונז האבן געלאזט צו די רבנים אלע יארן סעקשועל אביוז, קוק וויאזוי אונז זעען מיר אויס, דאס לאזן צו די רבנים? רחמנא ליצלן וואס דא וועט זיין. שרייבט מען זאל לאזן צו די תלמידי חכמים די רבנים מורי צדק העומדים על המשמר, ווען זענען זיי געשטאנען אויפן משמר וועגן סעקשועל אביוז, מען האט זיי געזאגט וואס דא גייט פאר אין די שטאט, וואס יעצט זענען זיי געווארן עומדים על המשמר? אויף דעם זאגט ער, שרייבט יענער, אויף דעם זאג איך אייך ריכטיג, אין לך יפה מן הצניעות, און אוודאי נישט פאבליסירן אויף א האטליין.
איך האף איר הערט מיינע ווערטער, איך מיין אז איך זאג נישט שלעכט. אונטערגעשריבן יעקב סאלאמאן בארא פארק. יעקב סאלאמאן, ווען מ'האט געלאזט אביוזן און מאלעסטן און וואוינען מיט בית רחל מיידלעך האסטו אויך געמיינט אז דו זאגסט נישט שלעכט. און דו האסט אויך געמיינט אז דו זאגסט גוט, און דו האסט אויך געוואלט איך זאל דערהערן דיינע ווערטער, ווען איך דערהער ווען די רבנים'ס ווערטער וואלט איך מיך אפגעלאזט, און ווען איך לאז זיך ווען אפ, וואלסטו היינט נישט געקענט רעפארירן דעם אומגליק וואס די רבנים מיט משמרת הצניעות מיט די חזירים האבן אונז אנגעמאכט. עניוועי, ס'איז דא נאך בריוון אויכעט, אבער איך גיי נישט אלע ליינען, און ס'איז דא איינער וואס קאלט אריין יעדעס מאל קאלט ער אריין, ער נוצט עפעס א נאמען, ס'איז נישט קיין חילוק, און יעדעס מאל האט ער קריטיק קריטיק, דאס איז מסתם ברוך מאטקע'ס משפחה, ווייל אנגעהויבן האט ער, מ'טאר נישט איינזעצן אידן. כ'וויל דיר זאגן נאך א זאך, אונז האמיר זיך פארלאזט אויף די רבנים גדולי הדור, דא דיינער פאלאטשעק, מ'האמיר זיך פארלאזט אויף אים, ער יוליכנו קוממיות לארצנו, ער האט געפירט, ער מיט זיין ברודער האבן געפירט די גאנצע מערכה קעגן דעם וויקטעם, פאר נחמיה'ן, ער האט געמאכט אין קאנטינענטל, ער האט עס געדינגען, ער האט געגעבן חיזוק פאר דעם נחמיה'ן, איך וויל דיך פרעגן, האסט דאך אים אזויפיל חיזוק געגעבן, האסט אים צוגעלייגט נאך אפאר הונדערט טויזנט דאלער אויך, ווי ביסטו אנגעקומען? סא אפשר איז אמאל א צייט מען זאל אויסהערן נישט די רבנים נאר פשוט'ע מענטשן וואס האבן א גראדן שכל וואס האבן נישט קיין נגיעות, סא דאס וויל איך דיר זאגן, דו זאלסט דיך נישט מישן אין די זאכן, קען זיין דו ביסט א באטרעפנדער בורא עולם האט דיר געהאלפן. און קען זיין דו האסט אויך אפאר ממזרים ווער ווייסט, קען זיין חיים שיע שיקט אונטער די מעסעדזשעס ווייל ער וויל נישט ס'זאל ארויסקומען אז זיינע קינדער זענען אויך ספק ממזריקעס, באט דעט דאזענט טשעינדזש די סיטועישאן, אהרן שיקט ארום אז ס'איז דא וואס דרייען זיך אינגעלייט וואס זענען נישט מקודש, זיי האבן נישט קיין געהעריגע קידושין, און זיי דרייען זיך ביי אים אין שטעטל. קודם וויל איך דיר זאגן אהרן דו ביסט א בהמה אז דו לאזט עס ארויסגיין אין די גאס, דו דארפסט זאגן אז ס'איז אלעס אין ארדענונג, ווייל ווען נישט ווייסט זעהט מען דאך אז דו ביסט נישט קיין רב, ביסט א פעיליער. ווען איך האב געבויט די מקווה פאר די בני יואל קיינער האט עס נישט געוואלט בויען יעדער האט מורא געהאט פאר אהרן'ען האב איך איינמאל געזאגט פאר אהרן'ען גראד אין פנים דו פערד וואס דו ביסט קום ווען איך בויע זאג א גוט ווארט שאקל צו מיטן קאפ וועסטו זאגן ס'איז אונטער דיין השגחה אונטער דיין אוספיסעס אז דו ווארפסט זיי ארויס גייען זיי זיך בויען ווערסטו ארויסגעווארפן ס'דא היינט מסתם זיבעציג אדער אכציג שולן ווי דו קענסט נישט אריינגיין איך האב דיך דעמאלטס דאס געבעטן. נאָר דעמאָלט איז געװען דײַן יועץ, דער משוגענער, דער מטורף משה פֿרידמאַן, דער צעדרײטער, דער מוסר, האָט ער דיך שלעכט געראָטן. איך האָב דיר דעמאָלט געזאָגט, אַהרן, גײ אַרײַן אין די תּלמוד-תּורה פֿון די בני-יואל, פֿאַרהער די קינדער אײן מאָל אין זעקס חדשים, זאָלן זען דײַן פּנים און ס'זאָל הײסן, ס'איז אונטער דיר. הײַנט ביסטו אַן אױסגעשפּיגענער מענטש, איז געװאָרן צװײ צדדים. דאָס זעלבע מיט די רבנים מיט מיר. זײ האָבן געלײגט אַ חרם, האָבן זײ מיך פֿאַרלױרן. הײַנט שרײַען זײ, אַ רבֿ קאָלט מיך אָן, איך גיב דיר. עני הון בעלמא, איך זעה דו האסט א פאוער, גיי נעם נחמיה'ן ארויס פון תפיסה, ס'איז נישט ריכטיג ער זאל זיצן פופציג יאר. זאג איך דעם רב דו קענסט נישט די אמעריקאנע רעגירונג, זיי האבן מער געלט וויפיל דו קלערסט אז דו האסט, און זיי זענען מער פאוערפול וויפיל דו קלערסט אז דו ביסט, און קיינער קען דאס נישט מער נישט איבערדרייען. דעטס איט, הי איז פינישד פאר לייף. זאג איך דעם רב דו זעהסט, דאס האט עטס אויפגעטון, אז עטס האט געמאכט א ספליט, און עטס האטס מיך נישט אויסגעהערט, און איך האב געשריגן אז ער דארף נעמען א פלי, וואלט עס געווען היינט אלעס אין ארדענונג, עטץ האטס נישט געוואלט, האטס געמאכט א ספליט, זענט עטץ געגאנגען לינקס, איך בין געגאנגען רעכטס, און יעצט הייבט אן דער עולם צו קומען מיין וועג, יעצט אז א רב וויל מיט מיר רעדן זאג איך אים אנטשולדיגט איך טאר מיט דיר נישט רעדן, עטס זענט צודרייט אזוי פון קאפ ביז פיס, אונז האמיר געפירט אזא משוגענע ווערטשאפט מיט אלעס, ס'איז געווען אמאל. הערשל וועבער האט געגרינדעט די הצלה, אזא חשוב'ער מענטש, א וואוילער מענטש, ער האט קיינמאל קיין שלעכטס פאר קיין מענטש נישט געטוהן, ער איז געווען דער ערשטער וואס האט עס געגרינדעט, קומען שמואל אברהם סימקאוויטש מיט נאך אפאר בהמות, זיי האבן אים ארויסגעווארפן, ער איז אוועק, ער האט זיך אויסגעלאכט. היינט ווערט מען, דער יונגער דור ווערט זייער נארמאל, איך ווייס נאר נישט ווי, פארוואס איך בין געבוירן מיט א דור פריער, איך, מיין גראדקייט קומט פונעם נעקסטן דור, אדער קען זיין איך האב זיי אויסגעלערנט אזוי. מען האט צוריקגענומען הערשל וועבער, מען האט געמאכט אן אייגענעם צייטונג די הצלה, זיי האבן געגעבן אים אפ דעם כבוד וואס קומט זיך אים. יעדער משוגענער האט דא געטון וואס ער האט געוואלט, יעדער האט געהאט פרינציפלס, יעדער האט געזאגט אזוי און אזוי, משוגע מטורף וואס דא איז פארגעגאנגען. ס'איז געווען בחורים וואס איז געווען פערעמעדיקס, די הצלה האט זיך גענויטיגט אין פערעמעדיקס, זיי האבן געהאט א תקנה זיי נעמען נישט אן קיין בחורים. אה יענער שטארבט? דאס באדערט דיך נישט? סא יעצט אז מען מאכט א פרויאישע הצלה האלט איך איך זאג מען זאל מאכן זיבן הצלות נישט איינס ווייל די מינוט ווען ס'איז נישט דא קיין קאמפעטישן איז עס רוסלאנד אז ס'ווערט קאמפעטישן ווערט עס נארמאל דוידל סקווערע דער שייגעץ דער עוכר ישראל קען טעראריזירן אידן ווייל ער איז איינער און מען האט אוועק געווארפן אוועק געשטויסן דעם שוואגער זיינעם וואס ער מער געלונגען פון אים און מסתמא גרעסער ירא שמים נישט אין סעקשועל זאכן עס איז דער זעלבער שייגעץ. ער האט געוויסט וואס דארט גייט פאר, ער האט מורא געהאט צו רעדן, אבער על כל פנים, איך ווייס נישט, ער האט געטאטשט, טאטשן ווייס איך נישט אז ער זאל האבן געטאטשט. איינער זאל מיר זאגן אז ס'איז אמת ער האט איהם געטאטשט און ער זאל זאגן בתורת עדות וואלט איך אים געגלייבט ווייל איך גלייב שוין היינט אלעס. און מען דארף האבן קאמפעטישן. היינט ווערט דער עולם אביסל מער נארמאלער. עד כדי כך ס'האט מיר איינער דערציילט ער וואוינט אין סקווער, א יונגעל האט זיך געדרייט אין די גאס, די סטעיט פאליס פארט דאך דארט אייביג ארום צו וואטשן, און ער האט געזעהן ווי איינער קומט אריין א פרעמדער מיט א קאר, און ער האט זיך אפגעשטעלט, ס'איז געווען ביינאכט, פארנאכטס ביינאכט, און ער האט געפרעגט א יונגל פון אכט יאהר וואו מען פארט דארט און דארט, האט ער אים געוויזט, צוויי מינוט שפעטער, ער פארט ארויס פון סקווער, די סיירין צינד זיך אן, ראו ראו, סטעיט פאליס, וואס איז? ס'איז א אנמארקד וויהיקל, וואס איז? וואס האסטו געוואלט פון דעם קינד? די סטעיט פאליס קען נישט רעדן מיטן קינד, ווייל די סטעיט פאליס קען נישט אידיש, וואס האסטו געפרעגט דאס קינד? הע, זאגט ער, כ'האב אים געפרעגט וואו מען פארט דארט און דארט, קיצער ער האט אים אויסגעטשעקט און האט אים געלאזט ווייטער גיין. דאס האט געדארפט זיין פֿופֿציק יאר צוריק, אזעלכע משוגעים, ווי האבן מיר געוואוינט מיט די חברה, איך זאג אייך באמת, עס וועט נאך קומען א צייט ווען איך וועל אליין נישט גלייבן ווי משוגע דער עולם איז געווען, און יעדער האט זיך געלאזט פון יעדן חזיר. יעצט דא די וועבערמאן פעמילי וויל מאכן דא די גאנצע צייט א שטינק, האבן זיי ארויס געגעבן אז בארי דייטש האט זיך געגט צו ער גייט זיך גט'ן, זיי געגאנגען זיי האבן צוריק געשריבן אז נחמיה האט שוין געגעבן א גט פאר זיין פרוי. איז איינער געגאנגען א נארמאלער, מען ווערט דאך שוין היינט נארמאל, שרייבט ער אזוי, זענען ביידע גערעכט, נאר ס'איז דא א שטיקל טעות, דארט האט געדארפט שטיין אז נחמיה וועבערמאן האט געגעבן א גט פאר בורי דייטשן. יא, ס'איז געווארן א נייע וועלט. כ'האב ענק שוין געזאגט, דיע איז דאך א קידושין דאורייתא, א גאנצע שאלה צו ס'איז נישט געווען קיין קידושין, דאס זענען זיך מייחד געווען לשם קידושין, ס'איז שוין געווארן א נייע וועלט. ברוך השם. ס'דא נאך אן עמורדזשענסי וואס איך וויל וויכטיג רעדן, כ'האב ענק שוין געזאגט איך וועל עס איבערזאגן. אויב דיין מאן וויל פארן אויף מירון זאלסטו מיטפארן, זאלסט נישט לאזן אליינס פארן, ס'איז דא אזויפיל פראבלעמען דארטן אין ארץ ישראל מיט זנות מיט אלעם, זאלסט נישט לאזן קיין קינדער אליין פארן. ס'איז דא נאך א וויכטיגע עמורדזשענסי אז דעם גרינהאוז, זיין הויז האט מען אים פארקויפט, יא ער האט עס געמוזט פארקויפן ווען נישט וואלט אים יענער נישט געברענגט א פאלשן פאספארט, ער איז אנטלאפן, און ער גייט שטיין אין משפט אין מאנטשעסטער. יעצט די שאלה איז פארוואס לייגן מיר אונז נישט אויס א צוויי דריי מיליאן דאלער, אפשר קען ער פייטן. פארשטייט? דאס איז עס. ביי די אלע פון משמרת הצניעות האט מען אויסגעלייגט. ווייל מ'האט מורא געהאט זאל נישט רעדן איינער אויפן צווייטן. א פרעמדן לאזט מען אים אין דר'ערד. כ'האב געוואלט זאגן, ס'איז געקומען דא עפעס א בריוו וואס איז געקומען אויפן אינטערנעט, אז א סקווער שרייבט איינער צום צווייטן, שרייבן זיי אזוי ריזיג, און א ריזשע זיי גייען דא דורכן, שטעטל, איינער רופט זיך דוד, איינער רופט זיך יעקב יוסף. שרייבט דער דוד אזוי, איך ווייס אז מען האט גענומען די וויין וואס די רבי האט געגאסן ביים סדר נאך די מכות, און מען האט דאס געגאסן אויף די טירן פון אסאך אידן וועלכע האבן שוין געגעסן פון עץ הדעת, זיי ווייסן שוין וואס ס'גייט פאר דארט. ער שרייבט מיר, ס'זעהט זיך אויס אז די פאפיר וואס מ'האט אונטערגעלייגט אונטער ר' משיח פירם האט נאכנישט געברענגט קיין רעזולטאטן. זעהט אויס אז די חברה האבן נישט געהערט וואס כ'האב געזאגט, כ'האב געזאגט קודם כל ארבעט עס נישט, פארוואס מענדלאוויטש האט אמאל געוואלט אין בארדיטשוב אונטערלייגן פאר א גוי, איך האב געבעטן יענעם וועם ער האט געהייסן זאל עס טוהן זאל עס נישט טוהן. פוקס האט ער געהייסן, כ'האב געזאגט טוה עס נישט קודם ס'ארבעט נישט זאג איך און צווייטענס אפילו ווען ס'ארבעט יא חס ושלום עסטו נאך זיין א רוצח. פאר א גוי טאר מען אויך נישט מאכן רציחה פאר גארנישט, טאר קיינמאל נישט מאכן רציחה אפילו נישט נאר פאר גארנישט בפרט נאך ווייל ער וויל דיר נישט פארקויפן א הויז, שוין דעיס איז געווען די פאר עמורדזשענסיס יעצט קומט א געהעריגע שיעור פון אנדערהאלבן שעה. א גוטן ערב שבת קודש פרשת אחרי קדושים, ס'ווערט געברענגט אין אסאך חסידישע ספרים. שמואל ברענגט עס, אנדערע ברענגען עס אז דעם טעם פארוואס דער אייבישטער האט געמאכט ס'זאל זיין קריאת התורה אינמיטן יאר מענין ראש השנה און מענין יום כיפור, למשל פרשת וירא איז ליינט מען פון ראש השנה, די וואך פרשת אחרי ליינט מען פון יום כיפור, דעם טעם דערפון איז ווייל ס'איז נישט מעגליך אז אידן זאלן זיך קענען צוגרייטן צום יום כיפור, מיט אזא פחד פון יום הדין זאלן קענען בלייבן לעבן, ווען נישט דאס וואס מען צוטיילט עס אויף אפאר מאל, דאס צוטיילט אויף צוויי, איז א חלק הייבט מען אן יעצט אין זיך אריינברענגען דעם טעם און דעם פחד השם פון יום כיפור, נאכדעם אז ס'קומט אמת'דיג דער יום כיפור איז מען שוין צוגעוואוינט צו דעם געוואלדיגן פחד השם, אזוי ווערט געברענגט אין די ספרים, סאו בעיסיקלי דעם שבת איז יום כיפור. ס'איז נאך א מעלה דעם שבת אז מ'ליינט אחרי מות קדושים אינאיינעם. מ'לערנט די גמרא אין סנהדרין זאגט די גמרא אונז געפימער עונש אז דער אייבישטער ער זאגט אז טאמער מ'וועט טוען די עריות וועל איך געבן אן עונש דאס געפימער אזהרה מנין ווי געפימער אונז די אזהרה זאגט די גמרא דאס איז אין פרשת אחרי סאו אחרי און קדושים איז בעיסיקלי א צווילינג. אין פרשת אחרי שטייט וואס מען טאר נישט, און אין פרשת קדושים שטייט אויב מען העט יא טוהן חלילה וואס מען טאר נישט, און אין יון עריות וואס דער עונש העט זיין. על כל פנים דער שבת איז יום כיפור, ס'איז אזוי ווי יום כיפור, מען קען תשובה טוהן דער אייבערשטער העט מוחל זיין די עבירות פונקט ווי יום כיפור, און ער איז אזוי באהאלטן אז מען קען עסן אויכעט, ווען קען מען אונז עסן יום כיפור? קיינמאל נישט, יעצט איז ער אזוי באהאלטן אז מען קען עסן יום כיפור אויכעט. יעצט לאמיר אונז אריינגיין אביסל און זיך אומקוקן וואס דא געשעהט לעצטנס, ס'איז דא אזוינפיל יונגע מענטשן וואס זענען נישט אלט קיין זעכציג, אדער זענען געווארן זעכציג, דאס איז איסר קריסעס, שטארבן אוועק ווי די פליגן, ס'איז ממש אן עפידעמיק און א מגיפה, און דער עולם בארעכנט זיך נישט, העי וועיט א מינוט, וואס גייט דא פאר? יעצט איז אויך די צייט פון ווען ס'איז געווען די אונגערישע אידן וואס מ'האט זיי נעבעך אוועקגעפירט אין אוישוויץ, דער רוס איז געגאנגען מיט א גרויסן מאכט ביז ער איז אנגעקומען אויף מונקאטש, דארט האט ער זיך אפגעשטעלט א גאנצן ווינטער תש"ד, און נארמאל ווי מ'זאגט אויף קאמאן סענס איט דאזענט מעיק עני, ס'האט נישט קיין שום סענס פארוואס ער האט זיך אפגעשטעלט. ער איז אזוי שטארק געווען, די קאאלישן פון די גאנצע וועלט זענען אזוי שטארק געווען אינאיינעם, מ'האט געקענט געבן א וויש אפ דעם דייטש אזוי ווי מ'האט אמאל געווישט נאכן ווינטער. וואס האט מען געדארפט ווארטן דעם ווינטער? וואס איז מען געגאנגען און מ'האט געלאזט דעפארטירן די אלע? אונגערישע אידן? דער תירוץ איז זייער פשוט, ס'איז געווען א גזירה מן השמים, ווען נישט קען מען נישט אויסרעכענען פארוואס ס'האט זיך פלוצלינג אפגעשטעלט, און אין דעם ווינטער האט מען אוועק געפירט די אלע אונגערישע אידן נעבעך, מען האט זיי אלע אומגעברענגט. יעצט, אונז דארף מיר אנהייבן צו באקוקן פארוואס ס'איז געווען אזא שווערע גזירה אויף כלל ישראל, און מען דארף אנהייבן צו זעהן צו טוהן מיר אונז נישט די זעלבע זאך וואס זיי האבן געטוהן אז ס'זאל חלילה נישט ווערן אויף אונז די זעלבע גזירה. דער הייליגער חתם סופר האט געהאט א רעבן וואס ער האט געהייסן ר' נתן אדלער. דער ר' נתן אדלער איז געווען זייער א גרויסער מענטש, אונז קען מיר זיך נישט משיג זיין ווי הייליג ער איז געווען, דער חתם סופר ווען ער רעדט פון זיין רעבן זאגט ער מיט אזא דרך ארץ, מורי ורבי קדוש השם, ס'איז א א איד ווי דער חתם סופר, עס האט זיך נישט געווארפן מיט טייטלס, ער איז געווען א מורא'דיגער מענטש, ביליוו איט אר נאט, ער איז געווען אין חרם, האט מען געלייגט, האט אים אויך געלייגט אין חרם, פארוואס? ווייל ער האט מוחה געווען אויף די שוחטים וואס זיי שעכטן נבילות וטריפות, ער האט געשריגן אז טאמער איז עס א שחיטה און דער סכין איז כשר, דעמאלטס איז אלעס גוט, טאמער נישט איז עס א חרב פונעם מלאך המוות און חלילה יעדער וועט אונטערקומען. נו, אזוי ווי דער סדר איז דאך ווען א איד זאגט דעם אמת, אנגעהויבן נאך מימות הנביאים, מימות משה רבינו, אז מען זאגט דעם אמת ווערט מען ברוגז, משה רבינו האט אויך געשריגן עוד מעט וסקלוני, אליהו הנביא לויפט אוועק, פרעגט אים דער אייבערשטער מה לך פה אליהו וואס טוסטו דא אין די היים, אין די בונקער? זאגט ער פארן אייבערשטן קנא קנאתי להשם, מ'וויל מיך הרג'נען. עניוועי, מ'איז געגאנגען מ'האט גענומען דער ר' נתן אדלער געווען רב פון פראנקפורט און מ'איז געגאנגען מ'האט אים ארויסגעווארפן, נישט נאר מ'האט אים ארויסגעווארפן, מ'האט אים געלייגט אין חרם און ער איז אנטלאפן. און ס'איז געווען איין איד, קען זיין ס'איז געווען מערערע, אבער איינער פון וועם אונז ווייס מיר אז ער האט געהאט שכל נאכצולויפן דעם איד, און דאס איז געווען דער הייליגער חתם סופר. חתם סופר איז אים נאכגעלאפן. און ער האט זיך באזעצט אין באסקאוויץ און דארט האט ער געלערנט פון אים ביי אים תורה. בסוף האט ער געהאט גרויס חלישות הדעת מיט די רדיפות, ער האט געדארפט האבן א שול ווי צו דאווענען, ער האט נישט געהאט, געדארפט האבן אלע אנדערע אידישע זאכן, ער איז זייער זייער קראנק געווארן און ער האט שוין געהאלטן פאר שטארבן. די סדר איז פון די אלע לייט די רחמנים וואס זיי לייגן חרמות אז ווען יענער גייט שוין שטארבן ווילן זיי עס אראפ נעמען. אזוי איז געווען די מעשה מיט רבי אליקים יוסף שלעזינגער פאר די זיין ווען ביי די לוויה פאר מען האט אים באגראבן, איז געקומען דער ירושלימער רב און מען האט אראפ גענומען דעם חרם וואס מען האט אויף אים געלייגט. די פראבלעם וואס מ'האט געהאט מיט אים איז, ער האט געזען ווי די אידן זיצן און מ'ווארט אויפן טשעק פון חוץ לארץ, מ'לערנט נישט, מ'דאוונט נישט, ס'איז ליידיגייערס, א באנטש אוו ליידיגייערס, ס'האט זיך נישט יעצט אנגעהויבן, יעצט איז שוין בעסער גראדע, ווייל יעצט ארבעט מען כאטש אביסל, האט ער געשריגן, רבותי, די הנהגה פון זיצן און לערנען איז נאר געמאכט פאר צען צו פאר צוואנציג פראצענט בני עלייה, פארן רעגולער עולם גייטס ארבעטן, מאכטס ביזנעס, טוטס איינפלאנצן, טוטס עפעס, האט מען אים געלייגט אין חרם. מען האט עס אראפגענומען נאר ביים טויט. די זעלבע האבן זיי געטון, זיי האבן געזען ווי ווייט זיי האבן דערביטערט די יארן פאר דעם גרויסן צדיק הרב נתן אדלער החסיד שבכהונה, נו, ער איז געווארן קראנק, האבן זיי אים גענומען און געשיקט א צעטל אז זיי ציען צוריק דעם חרם. און מען האט עס אים איבערגעגעבן האט ער געזאגט איך ברויך עס נישט, ער האט עס אוועקגעווארפן, ער זאגט מיין פראבלעם איז נישט איך בין אין חרם צו נישט, מיין פראבלעם איז אז איך זעה אז אזוי ווי מען שעכט טרייפות, נבילות וטרייפות און קיינער זאגט גארנישט, איז דער סוף גייט זיין גאנץ דייטשלאנד וועט אויסבלוטיגן, און וואס איז געשען? א קורצע צייט שפעטער זענען די דייטשן געקומען און זיי האבן אויסגעבלוטיגט אלע אידן, אין די זעלבע צייט האבן זיי אויך אויסגעבלוטיגט נישט נאר די דייטשע אידן נאר גאנץ אייראפע נעבעך. יעצט דארף מען אנהייבן צו זעהן וואס איז דער מצב ביי אונז אין שחיטה, וויאזוי האלט מיר אונז? האלט מיר אונז בעסער ווי דארט צו האלט מיר אונז ארגער ווי דארט? טאמער האלט מיר בעסער ווי דארט, דארף מען אנהייבן צו זעהן אנדערע זאכן, טאמער האלט מיר ארגער פון דארט, האמיר נישט וואס צו גיין ווייטער זוכן, און טאמער דעם, ווי מען זאגט אויף ענגליש, דעם פתרון האמיר אונז אפפראנט, אונז ווייסט מיר עקזעקטלי וואטס גאוינג אן, מען דארף נישט גיין צו ווייט. און מען דארף נישט צופיל זוכן. יעצט לאידך גיסא, טאמער האמער נישט קיין פתרון, עמער גיין ווייטער זוכן. אבער איך גיי ענק אפדעיטן וואס ס'גייט פאר מיט די פלייש אין אמעריקע. ס'איז כמעט נישט דא איין שטיקל כשר פלייש, מען רעדט נישט פון גלאט. ר' משה פיינשטיין זכרונו לברכה פלעגט קויפן כשר פלייש, שפעטער האט אים אמאל דער בוטשער געזאגט אז ס'איז דא צו באקומען גלאט, האט ער געזאגט נו, אז ס'איז דא צו באקומען וועל איך צוצאלן א פאר צענט כ'וועל קויפן גלאט. איינער איז געקומען פרעגן א אינגערמאן פון ר' יעקב קאמענעצקי זכרונו לברכה נאך בימים ההם צו ער זאל קויפן גלאט כשר צו ער זאל קויפן כשר, זיך ר' יעקב קאמענעצקי צולאכט זאגט ער וואס? גלאט כשר? ס'איז נישט דא אזא זאך אין אמעריקע. יעצט אונז האמיר א טעיפ ס'איז דא אויף איינע פון די מ'קען עס קויפן איך ווייס נישט צו בשבתך בביתך צו בלכתך בדרך איינע פון די קען מען קויפן א טעיפ וואס דארטן זאגט דער סיגעטער רב דעמאלטס האט ער זיך געריסן מיט זיין שוואגער דעם באטערער ער האט געטענה'ט אז מיין שוואגער געבט א הכשר אויף אלע טרייפות פון אמעריקע נו עווענטשעלי גייט זיין א גרויסע פראבלעם ווייל דער מענטש וועט צאמפאלן מיט א הארץ אטאקע מיט א סטראוק ער וועט זיך נישט קענען רירן. ער נעמט אויף זיך דאס גאנצע טרייפות פון אמעריקע, האט ער געזאגט פאר דעם מילמארט, ליסן נעם איך אויך אריין, און זיין צוויי פערד וועלן שלעפן בעסער א וואגן. אזוי האט ער געזאגט, און ער איז געווארן א בעל מכשיר פארן מילמארט, און פארטיג. אזוי ווי ער איז געווארן א בעל מכשיר פארן מילמארט, האט ער אבער געמוזט אריינקומען, וואזוי טוט מען, גייט דאך דער סדר אז קודם פסל'ט מען דעם אלטן, און ממילא קום איך אריין. איז געווען אן אסיפה ביי די התאחדות הרבנים, און דער סיגעטער געט זיך א רוף אן ס'איז נישט דא קיין גלאט כשר פלייש אין גאנץ אמעריקע. אזוי האט ער געזאגט. און מען הערט ווי דער באטער שרייט אים צוריק ס'איז יא דא. און ער שרייט צוריק ס'איז נישט דא. וואס איז געווארן דער סוף? דער סיגעטער פרעגט דעם באטער זאג מיר ביי וויפיל סירכות האלטסטו נאך אז דאס הייסט גלאט? זאגט ער רוב בהמות האבן צווישן דריי און פיר סירכות. סאו ביי פיר סירכות האלט איך נאך אז ס'איז גלאט. אז ס'איז שוין דא מער פון דעם. זאג איך אז ס'איז כשר. נישט גלאט אבער ס'איז כשר. יעצט קודם לאמיר זעהן, איך בין ארומגעגאנגען, איך ווי איך גיי, איך פאר מאכן מקווה'ס, איך פאר דאך אאוט אוו טאון איבעראל, איך בין געגאנגען דא אין סטארס, און איך זוך צו קויפן א שטיקל כשר פלייש, נישט גלאט כשר, נאר כשר סתם, ס'זאל האבן סירכות, מ'זאל עס האבן קולף געווען, איך זוך צו קויפן אזא מין שטיקל פלייש, איך בין שוין אויסגעגאנגען אין גאנץ אמעריקע, כ'האב עס נאך נישט געטראפן. ס'איז נישט דא. אין אמעריקע איז דא נאר גלאט כשר. יעצט האבעך א שאלה צו פרעגן. אונז זעמער דאך מורא'דיג געלונגען, און אונז האמער נאר גלאט כשר, אונז האמער נישט אפילו דאס מין מושג פון כשר. וואס געשעהן מיט די אלע בהמות אין אמעריקע וואס א שוחט שעכט זיי? זיי ווערן פון זיך אליינס אויסגעהיילט, אלל אוו א סאדען איז נישט דא צו באקומען נאר גלאט כשר, עד כדי כך אז ס'איז נישט דא צוויי, אין יוראפ למשל אין סטארס איז דא כשר און גלאט כשר, דא איז אפילו נישט דא די מושג, איך וויל באצאלן פופציג דאלער א פונט פלייש, ס'זאל זיין נאר כשר נישט גלאט, פארוואס ס'פעלט מיר אויס? ס'פעלט מיר נישט אויס, כ'וויל דיר נאר ווייזן וואסערא בלאף דא גייט אן, סאו בקיצור דאס איז דער בלאף וואס ס'גייט דא פאר. סאיז נישט דא אזא מין מושג ווי כשר, אלעס איז גלאט, אונזערע בהמות זענען אייביג גלאט, און יעדער הערט עס אויס, און דאס האלט שוין אן יארן, און קיינער האט נישט קיין קשיא, און אז מען האט א קשיא זאגט מען מען טאר נישט פרעגן, און אז מען פרעגט זאגט מען כ'על דיך לייגן אין חרם, היינט אינדערפרי האב איך געטראפן איצעלע פומפ, כהאב געהאט א זכיה, נארמאל ווען איך גיי צו צו אים איך וויל אים עפעס זאגן זאגט ער ניין מען טאר נישט מיט דיר רעדן, היינט איז ער אזוי אין דר'ערד, אז ער האט שוין אנגעצינדן די לייטס פון די קאר, און ער פייפט שוין דעם הארן, איך מאך מיך ווי איך זעה אים נישט, איך וויל דאך אים נישט מכשיל זיין צו רעדן מיט א מענטש וואס איז אין חרם, און ער טוט אראפ די ווינדאו די עלעקטרישע, און ער זאגט מיר נחום דא איז סאובל פארק, קום גיי זיי מקדש דאס פלאץ, זאג איך אים איצעלע. דו האסט דאך מכשיל געווען גאנץ כלל ישראל צעליגע יאהרן מיט גנבה'שע געלטער מיט פאלשע דין תורה'ס, דו האסט נישט קיין מורא א שיינעם טאג וועסטו געבן א שטארב אפ און דו'סט דארפן אפגעבן דין וחשבון פארן אייבערשטן? דאס איז דער סיסטעם, דער סיסטעם איז מען סטראשעט דיך, מען ווייזט דיר ווי דו זאלסט גיין מקדש זיין דיין בית החיים און ממילא פארט יענער גוט. ס'פרעגט זיך א קשיא, וויאזוי איז דא אויף יעדע שמחה וויפיל צינג מען וויל? דאס איז שוין אן אלטע קשיא, דאס האט נאך דער ויחי יוסף געפרעגט דעם סיגוטער רב, וויאזוי איז מעגליך אז אויף יעדע חתונה קענסטו האבן וויפיל טאנג, גיי יעצט אריין אין עני מיט מארט זאג איך וויל האבן פופציג קילא טאנג פלייש איז עס דא? האט דער סיגוטער געענטפערט אונזערע קיען האבן ד' לשונות, איז דאך א בפירוש'ע רש"י כי משמש בד' לשונות. אונזערע קיען האבן פיר צינגען, יעצט דאס הערט מען אויף די התאחדות און ס'איז געווען די מיטינג דארטן, די טעיפס זענען דא אין די גאס. קיינעם באדערט עס נישט, איין אלטן פאפא רב האט עס געבאדערט, דאס איבעריגע פארשטייט עס יעדער קלאר אז אונז עסן מיר כשר ס'א נעכטיגן טאג, אונז עסן מיר נבילות וטריפות, טאנג, פון עני פלאץ, קוק וואס איז געשען יעצט אין קאליפארניע, קוק וואס איז געשען יעצט מיט א ארגענעזעישאן וואס האט געהייסן גאנץ א שטארקע הכשר ארגענעזעישאן אין קאליפארניע, מען האט געטראפן אז די רב וואס ער פירט עס, גייט צו זונות, ער טאטשט זיינע ארבייטערס די מיידלעך, ער איז נחמיה וועבערמאן נאר צוואַנציק יאר עלטער, ס'איז אנבעליוועבל וואס דא טוט זיך, און ער איז באגלייבט אויף א הכשר, אלע יארן פלעגט זיין מ'האט געוויסט א חסידישער איד, ער עסט נישט פלייש ביי יעדן, ער עסט נישט דא, ער עסט נישט דארט. היינט איז אלעס מותר לכתחילה, מען נעמט אזא איצעלע פענד וואס ער קען פירן דעם גאנצן הכשר דא, ער קען מאכן זיכער אז הלל וויינבערגער העט פירן די השגחה און ער געבן א הכשר אויף טשיקן, און דער דיין וואס אויף זיין נאמען עסט מען העט אפילו נישט טארן דארט אריינגיין. צעהלימער רב זכרונו לברכה דער סגן נשיא פון די התאחדות האט נישט געטארט אריינגיין, דארט ווי מ'האט געשחט'ן די התאחדות'נס טשיקן. ווען מ'האט אפגעקאלט האט איצעלע געזאגט לאטס אים נישט אריין. און פאר יעדן שטייט וואס גוט, און יעדער איז צופרידן. איך פארשטיי נישט. מילא אין סעקשועל אביוז זעמער אלע צו צופארן ווי משוגע. יעדער לויפט נאך און געט געלט פארן חזר. און די וואס זיי קומען פאראויס די רודפ'ט מען. דאס פארשטיי איך ווייל ס'איז דא דערין א תאווה, און די רבנים ווילן נישט מ'זאל דאס צונעמען ווייל דעמאלטס האבן זיי אויכעט נישט קענען זיך נאכגעבן די תאווה, פארשטיי איך. אבער אז מ'רעדט דא פון עסן כשר פלייש, נו, אונז וויל מיר דען עסן נישט כשר פלייש? אונז גייען מיר דאך אאוט אוו אוער וועי צו באצאלן פאר כשר'ס דריי פיר מאל וויפיל די טרייפענע, סאו מילא די רב ער מאכט דערויף אפאר טאלער. וויל ער אונז געבן טרייפות, אבער ווי זעמער אונז אז מ'זאל זיך נישט לאזן? ס'איז אנבעליוועבל. נאר דער אמת איז, וואנס יו געט מעסד אפ אין יור מיינד, ביסטו שוין מעסד אפ אין אלעם. גארנישט איז מער נישט קיין לאגיק, נאטינג מעיקס סענס ענימאר, ענד יו דו עווריטינג בעקווארדס. אמאל אויף חתונות איז געווען א פארשפייז, א פארשפייז האט זיך געהייסן מאי פאשטעטאם, דאס מיינט צומאלענע לעבער. איז געווען דא א איד, גאר א וואוילער איד, ער איז געווען רב שיק טאקאי ער רב, ער איז דער טאטע פון הרב לעזער שלמה שיק, דער ברסלב'ער רבי אין בארא פארק. על כל פנים איז ער אמאל אריין צום רעבן און ער האט אים געזאגט: זאלסט וויסן יעדע פארשפייז ביי יעדע חתונה האט מען פאשטעטן דאס איז געמאלענע לעבער וויאזוי איז מעגליך אז יעדער זאל קענען האבן וויפיל ער וויל, בשעת ווען א בהמה וואו דער לעבער איז לאמיר זאגן איך ווייס צוויי פונט דריי פונט, און די בהמה איז דארט איך ווייס פיר פינף הונדערט פונט, וויאזוי איז דאס מעגליך? א רעישיאו פראם טו פאונדס טו פייוו הונדרעט פאונדס אז ס'זאל זיין גענוג, און די זעלבע מיט די טשיקן, די טשיקן ליווער איז זייער א קליין שטיקל קאמפעירד צום טשיקן, בקיצור דער רבי רופט אריין זריל גליק און ער זאגט אים זריל! ער זאגט עפעס זריל שפרייט זיך אויס די צוויי טלפיים די חזיר פיסלעך און ער ווייזט אזוי אויפן רעבן שאקלט זיך אזוי דער רעבע האט נישט געהערט זאגט דער רעבע ניין וואס האב איך געהערט זאגט דער רעבע האט נישט געהערט טאקאיער רב עפענט זיך א האלסעיל לעבער ממילא מוז ער אונזערס פסל'ען דער רעבע איז אזוי גערעגט געווארן אז. א יאר שפעטער האט מען נאך דערציילט פארן טאקאיער רב, זאלסט וויסן, דער רבי האלט אין איין זאגן פאר זיינע נאנטע, א חוצפה פון טאקאיער רב, ער וויל זיך עפענען א לעבער פאבריק זאל ער געזונטערהייט עפענען, אבער וואס גייסטו פסל'ען יענעמס? דער רבי איז געווען קאנווינסד ביז צום לעצטן טאג אז נישט זריל גליק האט אים איינגעפאפט, נאר דער טאקאיער רב האט אים איינגעפאפט. יעצט למעשה זעהט זיך נישט אויס אז טאקאיער רב האט געוואלט עפענען א לעבער פאבריק ווייל ער האט עס קיינמאל נישט געעפנט און אויסער דעם איז ער נישט געווען קיין ביזנעסמאן טאקאיער רב איז געווען א וואוילער לייטישער רב בקיצור דאס איז געווען דער סיסטעם יעצט לאמיר פארגעסן צו די מעשה איז אמת צו נישט איר ווייסט דאך ס'איז אלעס ליגנט דעם רעבן האט מען נישט געקענט איינפאפן און זריל גליק איז א איד א צדיק. ער האט נאר געטוהן גוטס פאר סאטמאר, עטס קענטס דאך די אלע באלאוני קענטס עטס דאך, איך קען עס אויך, אבער לאמיך פרעגן א קשיא, פארוואס קענסטו נישט אליינס אויסטרייען זאלסט אריינגיין אין עני מיל מארט זאגן איך וויל האבן פופציג קילא לעבער און זעה צו מ'עט דיר עס נישט צושטעלן, אוודאי ס'עט נישט זיין אויפן פלאץ, ווייל אויפן פלאץ קען עס נישט זיין, ווייל ס'איז נישט אזא גוד גאוינג אייטעם, טוט מען נישט אויפהאלטן די פריזערס מיט דעם, סאו דאס פארשטייט זיך אז ס'עט נישט זיין אויפן פלאץ, אבער ביז א שעה צוויי צו ביז מארגן ווען מען קען עס דעליווערן, מען דיר ברענגען וויפיל די ווילסט יעצט אויסער דעי הכשר ארגענעזעישן וואס איך זאג אייך עט דא נאך א פראבלעם אויכעט געשעהן דעי הכשר ארגענעזעישן איז KSA נאכדעם איז דא נאך א פראבלעם אז מען האט געכאפט אין קאליפארניע אז מען האט פארקויפט נבילות און טריפות. ס'איז געווען קיין עין הרע א פסח, און דער עולם האט געברויכט האבן אסאך פלייש, און ס'איז נישט געווען גענוג, איז געגאנגען דער דיסטריביוטער, און ער האט דיסטריביוט טרייפע פלייש. למעשה האט מען זיי שוין געווארנט צוואַנציק יאר צוריק אז מ'טוט עס, נאר ס'האט קיינעם נישט, נאובאדי ריעלי קעירט. איז למעשה האט מען אראפגענומען די השגחה, מ'איז געוואר געווארן הרב בעלסקי האט אן איידעם וואס ער איז דארט א שותף און ער האט געדארפט איבערנעמען, און ס'האט געדארפט איבערנעמען דעם הכשר דער ווייס דער ליבאוויטשער וואס מ'האט אים געכאפט אין אלבעני אז ער האט מאלעסטעט צוויי קינדער און מ'האט אים ארויסגעווארפן פון זיין דזשאב ווייל דאס איז רובאשקין טראגט דארטן פלייש, איי רובאשקין איז אין דזשעיל, ס'האלט נאך אלעס אן, און ער האט אויך גע'פסק'נט דער שייגעץ בעלסקי האט גע'פסק'נט אז נאר פון ווען ס'איז געווען די ריעותא ווען ס'איז אונז אנגעקומען די טעלעפאן דרײַ נאכמיטאג נאר פון דעמאלטס איז עס נישט כשר פארדעם איז עס יא געווען כשר און כל דפריש מרובא פריש ס'איז געבויעט גג על גג ס'מורא'דיג וויאזוי ער האט גע'פסק'נט ווייל ס'איז זיין פעמילי איז אינוואלווד אין דעם יעצט וויל איך פרעגן דעם עולם. האו מאטש טראסט האמער אונז היינט אין די או יו? אויסער דעם וואס זייט דעמאלטס האבן מיך שוין אנגעקאלט צענדליגע מענטשן און געזאגט אז בעלסקי איז א באקאנטער קרוק. די שייגעץ בעלסקי, ווער ס'געדענקט, איך מוז טאקע איבערבעטן דעם זלמן לייב פיליפס פולאפס, כ'האב געזאגט אז ער איז נאכגעלאפן נאך פרויען, ער איז נישט דער איינציגער. אין פלעטבוש האט בעלסקי, די חברה פונעם עירוב האבן אנגעדרייט בעלסקין, איז ער אויך נאכגעלאפן פאר א פרוי. און ער איז געווען אויפן רעדיא ביי זאב ברענער יארן צוריק.

דאס איז עז רידיקולעס עז איט קען בי. סאו, אינטערעסאנט ווי אינטערעסאנט, וואס האט ער געטון? ער האט גערעדט פון כשר פלייש, דארט ווי ער איז פארכאפט. ער האט גערעדט, איף יו פיינד דעט די מיעט איז נאט קאושער, אקארדינג טו ר' משה בעלסקי, דיין פלייש איז געווען טרייפע, נישט נאר אקארדינג טו ר' משה, נאר אקארדינג טו עווריבאדי. יעצט לאמיר צוצולייגן נאך א נקודה. איך האב ארויפגעשטעלט פון ר' חיים לייב כץ, וואס ער האט דורכגעטון דעם גאנצן ענין פון הזרעה מלאכותית, יעצט וועט איינער זאגן יא אבער ר' משה נאך געווען אזא גאון ווי ער צו יעדע צייט און כ'על ענק זאגן ס'איז אמת נאר ער וועט קוקן די תשובות פון ר' משה ווען ס'האט זיך אנגעהויבן מיט נייע זאכן אין דעם ענין נישט אז מ'נעמט די געהעריגע זאמען און מ'לייגט אריין פון א גוי צו א איד נאר מ'האט אנגעהויבן מיט בוסטערס מיט אנדערע זאכן האט ר' משה געזאגט איך פארשטיי נישט צו דעם איך געב עס איבער פאר מיין איידעם טענדלער דער טענדלער איז דאך א שייגעץ א פושע ישראל. איך האב אליין געזעהן ווי ער גייט אריין אין מקום המקדש און איך זאג אים ביסט א חייב כרת, זאגט ער די רמב"ם האלט אזוי און די ראב"ד האלט נישט אזוי. ער האט אזוי, איין זון האט מען אין קאליפארניע געכאפט אז ער האט מאלעסטעד קינדער און מ'האט אים ארויסגעווארפן שטילערהייט, צווייטער זון איז דא אין מאנסי האט ער געזאגט פאר א פרוי, זי האט עס אויף טעיפ, ער זאגט איר אז טאמער איך'ל האבן מיט דיר א בעיבי, זי איז אן אשת איש, דער טאָ זײַן משיח, ס'איז ממש אַ שרעק און אַן אומגליק װאָס דאָ גײט פֿאָר, דאָס זענען זײַנע קינדער! און אױף דעם האָט זיך ר' משה פֿאַרלאָזט אַז ער װעט אים ברענגען פֿונעם דאָקטער די ריכטיגע אינפֿאָרמעישאָן. ר' משה האָט געדאַרפֿט זאָגן אַנטשולדיק, איך דאַרף מיך אַראָפּזעצן מיט גרױסע דאָקטױרים עס דורכטון, נאָכדעם װעל איך פּסקענען. דאָס װאָס מען איז הײַנט מתּיר איבערצופֿלאַנצן השתּלת ביצים, אײער מיט אַנדערע, אױף דאָס האָט ר' משה קײנמאָל נישט געװוּסט, לא עלה על דעתו אַפֿילו, און אַלע רבנים האַלטן דאָס איז ממזרים ודאים. סאָ. געגאנגען דער ר' חיים לייב כץ, ער האט זיך אראפגעזעצט, ער האט דאס מברר געווען, זיך אליין מברר געווען, ער איז געווען אמאל א חלק פון בוני עולם, ער האט געהאלטן אז ס'איז א גוטע זאך, ביז ער האט געזאגט נא נא נא נא, מען הערט ווי ער זאגט אויפן טעיפ, איינמאל אז דער אינגערמאן גייט אריין צו זיי איז ער פארפאלן, מען הערט ווי ער זאגט אויס וואס דארט גייט פאר, סאו עט די ענד אוו די דעי פארלאזט מען זיך אויף ר' משה'ס פסק, וואס היינט טוט מען שוין לאנג נישט דאס וואס ר' משה האט געזאגט מען מעג, און אפילו בימיו איז אויף דעם אויך געווען א גרויסע מחלוקת, איז געקומען ר' חיים לייב און ער זאגט דאס איז דאס איז דער פסק און ער איז געפארן אויף ארץ ישראל און ער האט מיט שוין מיט מיט אסאך גדולי הדור, הרב קניבסקי זאגט זיין טאטע האט אזוי געהאלטן אז ס'ממזרים אז מ'טאר עס נישט טון. די חזון איש האט געהאלטן אז מען טאר עס נישט טוהן? ווען נישט פארוואס האט די חזון איש געדארפט שטארבן אן א קינדער? האט דאך געקענט טוהן די זעלבע. עניוועי, זיי האבן נישט געהאלטן אז דאס איז מותר. באט וויאזוי ס'זאל נישט זיין, יעצט איז אין ארץ ישראל געווען א פאל ווי ס'איז געבוירן געווארן א שווארצע צווילינג פאר א ווייסע קאפל, א היימישע קאפל אין אלעד. האט דער דאקטער דא אין אמעריקע מודה געווען וואס האט דא געמאכט די קינד האט ער מודה געווען יא איך טו וואס איך וויל איך קען נישט אלעס פארציילן פאר די רבנים און איז געגאנגען יונגעלייט זיי האבן זיך צאמגעזעצט מ'האט נאכאמאל דורכגעטוהן די פרשה מ'איז געזעסן ביי רבי חיים קניבסקי אינדערהיים און האט אויף יעדע זאך געלייגט אן אויג און מ'האט אים אלעס מסביר געווען און זיי האבן ארויסגעגעבן א חיבור אז דאס טאר מען נישט טוהן. יעצט וויל איך פארשטיין, מענטשן זאגן אז דו האסט אראפגעברענגט די רבנים ס'א רשעות פון דיר, טענה איך צו זיי, מעשיך ירחקוך ומעשיך יקרבוך, דו קענסט קיינעם נישט אראפברענגען, עטס האטס פרובירט דעם לעבאוויטשער רבי'ן בכל התוקף אים אראפצוברענגען, און עטס האטס נישט געקענט, ער האט געפירט ווייטער זיין ווערטשאפט, ער האט אויפגעשטעלט בתי חבד איבער די גאנצע וועלט, ער האט מפרסם געווען דעם נאמען פון. חבד פון לעבאוויטש, נאר וואס, די רבנים האבן זיך אליין אראפגעברענגט, וויאזוי? זעהסטו דא א פרשה, חיים לייב איז נישט נחום ראזענבערג, מען האט אים נישט געלייגט אין חרם, און ווי מען הערט אויס זיין דרשה זעהט מען אז ער ווארפט צאם שס און פוסקים אינסייד אוט, ער איז געווען די ראש הכולל אין סאטמאר יארן, ער איז נישט פארכאפט אין די שיטה, און וואס איז געשעהן? אזוי ווי דער עולם האלט אז מען וויל עס טוהן, און ס'איז דא מענטשן וואס זיי מאכן מיליאנען אויף דעם וואס זיי שנארן געלט און זיי צאלן אפ פאר די רבנים, איז למעשה האט מען געמאכט א מאוומענט, מען גייט שטעלן אנדערע רבנים וואס זענען נישט בכלל בערך אפילו בדומה צו אים, און מען דארף אים אפילו נישט ענטפערן, דער רויטער מיכל שטיינמעץ, די רויטע פרה אדומה, דארף אפילו נישט ענטפערן פארוואס ער האלט אז ס'איז יא גוט, ס'איז נישט גוט, איט דזשאסט דאזנט אינטערעסט עניבאדי. מען דארף קיינעם נישט ענטפערן. און די זעלבע זאך די רבנים, מען איז געגאנגען מען האט צאמגעזעצט אפאר חברה, און מען געבט ארויס אן איסור, האסט געמאכט א מיסטעיק, פארעכט עס, קאלט מיך איינער אן אז דו האסט דעם חיים שיע'ן אראפגעשיילט די הויט פון פנים, זיי האבן געמיינט זיי טוען א גליק שידוך, מחותן האט זיך געלאזט קאסטן גרויס געלט זיך משדך זיין מיט אזא צדיק ווי חיים שיע, ווערט ער געוואויר אז די מיידל קען זיין איז א ממזריקו, א פארטא ריקאו, וואטעווער. זאגט ער מיר, ס'טוט אים מורא'דיג לייד, ער האט שוין געזאגט אמאל פאר זיינע נאנטע. זאג איך אים, ער זאל נישט זאגן פאר זיינע נאנטע, ער זאל עס אריינלייגן אין צייטונג, מען האט מיך פארפירט. ווילאנג ער טוט דאס נישט, פארלירט ער זיין קרעדעביליטי. ער אלס א דיין האט נישט מער קיין פנים. ער זאגט מיר, א האלבער בית מדרש האלט מיט, און זיי האלטן אז איך בין גערעכט. ער האט געטון אז ר' מלאך איז. און איך האב געהערט ווי רבי אברהם האט געזאגט די אז זיין שווער אז די רבי האט געהאלטן דאס איז ממזרים האט ער געזאגט מנשה האט עס מתיר געווען זאגט ער נו האסט דאך מנשה וואס ווילסטו פון מיר סא דער עולם ווייסט וואס דא איז געווען איך האב נישט מחדש געווען חידושים נאר וואס ער האט געוואלט זיך משוגע מאכן אונטערשרייבן מען זאגט אויף ענגליש איז דא א סעיאינג פיפל הו ליוו אין גלעס האוזעס שאודנט טראו סטאונס וואוינסט אין א גלאזערן הויז מען קען דיר אריינווארפן א שטיין העט מען דיר עס צוברעכן ווי ביסטו געקומען צו טון אזא זאך. אויף וואס און אויף ווען? איך האב מיט דיר גארנישט, איך קען דיך נישט. ווער? ווייל שרול האגער עמיצער האט דיר געהייסן זאלסט עס טון? שרול האגער האט זיין פוטער אויפן קאפ וואס ער האט זיך געוואלט וואשן און דו האסט דיינס און ממילא זענט עטס ביידע געפארן שלעכט. סא זאג נישט פאר דיינע נאנטע ס'טוט דיר לייד אויב ס'איז אמת, איך ווייס דאך נישט צו ס'איז אמת. אבער איך האב שוין געהערט פון מערערע. שטעל דיך אויף און זאג ליסען, איך האב גאטס און איך זאג, כ'האב געמאכט א טעות, איך האב באליידיגט א מענטש און בא'עוול'ט פאר גארנישט, און יעצט לאמיר גיין ווייטער. איך זאג פאר דעם אינגערמאן, ער זאגט עס דען ס'טוט עם לייד ווייל ער פילט ער האט זיך אראפגעזעצט לערנען ראשית חכמה און דארט שטייט מ'טאר נישט פארשעמען א מענטש פאר גארנישט? אה, ער זאגט עס ווייל עט די ענד אוו די דעי, איך האב זייער ביטער באצאלט. איז ארויסגעקומען א גאנצע שאלה צו זיינע טעכטער זענען כשר, זענען מותר לבוא בקהל אפילו. דאס וואס ער האט זיך נאכדעם גע'כשר'ט, דאס מיינט דאך נישט אז ס'איז אלעס אין ארדענונג, דאס מיינט אז אדער דער איד האט נישט געוואוסט אדער האט ער נישט געקערט. ווייל פונקט ווי אונז קער מיר נישט אז די פלייש זאל זיין כשר, קערט ער נישט אז די מיידל זאל זיין כשר. און במילא. האט עס צו טוהן ווייל ער האט צוריק געכאפט א גוטן זעץ און ער ווייסט עס איז נישט יעצט ווי אראפצושפרינגען און יעדער פרעגט אים העי חיים שיע וואס איז געשעהן מיט די ממזריקל הייבט ער אן נעה כ'האב טאקע נישט געברויכט אונטערשרייבן דו האסט יא געברויכט אונטערשרייבן אויב דו האסט געהאלטן דו טוסט גוט האסטו יא געברויכט אונטערשרייבן דו האסט נאר געדארפט מיך רופן און פרעגן וואטס גאוינג אן און דאס האסטו נישט געוואלט. ווייל דו קענסט דיין עולם אויך, דו ווייסט וואס טוט זיך דא, מען וועט ארום לויפן מיט זונות און מיט שיקסעס און מיט אלעם, סאו דאס איז וואס איך וויל קומען צום פונקט, סאו ס'איז נישט דא דער רב וואס ס'אינטערעסירט אים אפילו, א אינגערמאן מען רעדט צו אים, מען זאגט אים ס'איז א ספק אז דו גייסט מאכן ממזרים, ספק ממזרים דארף איך אנהייבן צו טראכטן אפשר וויל איך עס נישט טוהן, היינט וועם אינטערעסירט עס, אה, ס'איז דא דער רויטער מעכל שטיינמעץ האלט אנדערש. מעכל שטיינמעץ איז עפעס א מורה הוראה, ער איז געווען א אפגעפליקטער מענטש, האט נישט געמאכט קיין פרנסה, דער טאטע איז א מיליאנער, האט אים געקויפט א הויז כדי ער זאל האבן א קלייענטעל, האט ער זיך א נאמען געגעבן סקווער, סקווער ברויך אים נישט, סקווער לאזט אים נישט עפענען א תלמוד תורה, סקווער לאכט פון אים, זאלסט דיך אויסלערנען א רב וואס ער בייגט זיך, עווענטשעלי לאכט יעדער פון אים און יעדער וואקט אוועק פון אים, דאס איז א כלל גדול, פארוואס ווייל זיי ווייסן ער האט נישט קיין איגא האט נישט קיין גאול, ער איז גארנישט, קענסט אים היינט בייגן אזוי, מארגן אזוי. און דאס איז וואס דא געשעהט, סיי מיטן פלייש, סיי מיט הזרעה מלאכותית, סיי די וואס האבן געלייגט א חרם אויף מיר, זיי הארט נישט אז זיי האבן יענעם בא'עוול'ט פאר גארנישט, דאס באדערט זיי נישט, זיי הארט נאר אז זיי האבן צוריק געכאפט זייער ביטערליך, דער נאמען רב איז היינט א שאנדע, ווען איינער זאגט א רב, זאגט מען אה, וועלכער נואף ביסטו, וואס טוסטו יור אינטו משכב זכר, צו דו ביסט אינטו אשת איש. ווי ווי ווי ווייט האלט דיין סעקס דרייוו? דעטס וואטס העפענינג? און עטס האט עס ערליך פארדינט? איך האב עס ענק גארנישט געטון, עטס האט זיך אזוי אויפגעפירט אז ס'איז אטאמאטיש פון זיך אליינס ארויסגעקומען, און דאס איז וואס ענק מוזט אנהייבן צו פארשטיין, מוזט אנהייבן צו פארשטיין, כלל ישראל איז אין געפאר, אונז האמיר נישט קיין רבנים, אונז האמיר נישט קיין כשר שטיקל פלייש, הזרעה מלאכותית עס איז נישט יעדן נוגע, עס איז נאר נוגע איינער וואס האט נישט קיין קינדער, אבער נישט צו האבן א שטיקל כשר פלייש, וועלכער איד קען זיך באגיין היינט אן פלייש? כ'האב געטראפן אמאל א איד אין רוסלאנד, מ'האט שוין געהאט כשר פלייש, מ'האט שוין געברענגט, ס'איז שוין געקומען שוחטים, האב איך אים געפרעגט פארוואס עסטו נישט, זאגט ער לאמיך דיך אויסלערנען, יעצט ביסטו דא, מארגן וועסטו נישט דא זיין, ווייס איך נישט וואס ס'וועט דעמאלט זיין, איך עס שוין נישט פון ווען איך בין געבוירן פלייש, ווייל מיין טאטע האט מיר נישט געגעבן, גיי איך מיך נישט יעצט צוגעוויינען, איך זאל מיך דארפן נאכדעם אפגעוויינען, וואס פעלט עס מיר אויס, כ'האב געלעבט ביז יעצט אן דעם, כ'קען לעבן ווייטער אויך. אבער דאס איז נאר א יחיד בדורו, נישט יעדער קען זיך דאס נאכגעבן אזא זאך, סאו ס'פעלט אונז אויס זייער וויכטיג צו האבן א שטיקל כשר פלייש, באט הו קעירס, וויבאלד ס'איז דא א סיין אויפן סטאר איז יעדן איינעם גוט, דער נאמען דאזענט רילי מעיק א דיפרענס צו ס'קומט פון קאליפארניע צו ס'קומט פון רובאשקין וואס ער זיצט שוין אין תפיסה אזויפיל יארן, נאובאדי רילי קעירס. קומט דער אייבישטער און ער איז א מאריך אף, און נאכדעם איז ער א גובה דיליה, ער הייבט אן צוצונעמען די חברה מיט יארן פון כריתות, און די בעסטע צייט פון זייער לעבן נעמט ער זיי צוריק, ווער דריידט זיך ארום אינגאנצן ווי וואס גייט פאר, ס'שטייט אין חומש אז דאס אלס וועט קומען, האט מען זיך אויסגעלאכט, מ'האט געמיינט ס'איז א דזשאוק, און יעצט באצאלן מיר די פרייז. יעצט לאמיר גיין ווייטער, דאס איז קלאר אז קיין כשר'ס עסט מען נישט, יעצט וואס טוט זיך ווייטער וועגן עריות? עריות איז זייער הארב, די וואך שטייט די אלע עריות אחרי קדושים מיט אלע עונשים, וואו זענען מיר? מ'האט גענומען מ'האט געלאזט יונגע מיידלעך זאלן ווערן וויקטימס פון אזאלכע נחמיה וועבערמאן'ס און נאך אזאלכע חזירים, ס'דא ביי אונז איינער אין מאנסי ער הייסט יענקל יגען ער האט א טאטן ער הייסט יוסף יגען ער האט געפרואווט אמאל צו בויען א מקווה אין מאנסי פרעג איך אים. וועגן וואס דארפסט א מקוה? כ'גיי אראפ, זאגט ער, ער וויל ס'זאל זיין כשר פאר פרויען, זאג איך אים, פרויען? ס'דא זייער א שיינע מקוה אין וויאלא, ס'דא א קלויזענבארגער מקוה, און ס'איז דא נאך א מקוה, די די וויזשניצער רבינ'ס מקוה, נאכדעם וואס ער האט עס איבערגעפיקסט, דער לאו לייף, ער האט געוויסט אז ס'פסול, כאפט ער אן און ווארפט מיך ארויס, עניוועי, ס'נישט וויכטיג, איז זאג איך אים. און פארט צו וואס דארף ער א פרויען מקווה? קוועטשט ער זיך ארויס ער דארף האבן וועגן גיירים, גיירים מיט גיורות, זאג איך אים פארדריי מיר נישט קיין קאפ, איך ווייס פארוואס דו ברויכסט עס, דו ברויכסט עס האבן פאר בתולות, האט ער מיר געזאגט, נו יא, אפשר יא. דער יענקל יגען איז געווען א שותף מיט וועבערמאן, און זיי האבן מאיים געווען סאטמארע מיידלעך, ער פארט ארום איבעראל אין סאוט אמעריקע דער יגען, איך הער מען זוכט אים שוין אויף איין פלאץ ווייל יעדער איז געווארן היינט רעדנדיג איז למעשה איז עס א גרויסע פראבלעם וויל איך פארשטיין איין זאך די וועלט זאגט א פרענק איז א קרענק כוויל פארשטיין ווי דאס איז געווען אז מהאט געלאזט אונזערע היימישע מיידלעך אז זאלן גיין צו א פרענק א קרענק ער זאל אונז לערנען יראת שמים, צניעות, און וויאזוי מען האדעוועט אויף מיידלעך. איז איטס סאו מיינד באגלינג. איך זאג אייך די אמת, איך געב יעצט ארויס א ספר, איך באשרייב די גאנצע מלחמה, מלחמה לה' בעמלק. דאס איז וואס עס גייט זיין דער טייטל. און ס'דא רבנים וואס זיי ווייסן שוין, ווייל איך האב געזוכט פיקטשערס, יעדער רב גייט האבן דארט א פיקטשער, דעם וואס האט אונטערגעשריבן איז, קאלן זיי מיך אפ, אפשר קענען זיי מיך איבערבעטן, ער מיט אים זיך, ניין ניין ניין. און עטס קענטס מיך נישט איבערבעטן ווייל ווען עטס וועט מיך איבערבעטן איז פשט אזוי, מ'האט געלייגט א חרם, די רבנים האבן מחליט געווען אז אזוי ווי מ'האט סתם אבי מענטשן ווען מ'זאגט צופיל פארשעמט און כדומה, ציען זיי צוריק, איך ווייס נישט וויאזוי זיי גייען דאס מאכן, איז פשט אז ס'איז געווען א חרם, נאר זיי טוען מיר א טובה. זיך זיי ניין ניין ניין ניין דאס איז געווען א מלחמה און עס גייט אן און מען גייט עס פארשרייבן לדורות, אסתר האט געזאגט כתבוני לדורות מען זאל פארשרייבן לדורות אז ס'איז געווען חזירים סאטמארע אידן מיט לאנגע בערד וואס האבן געטאטשט פרויען און געבועל'ט געווען פרויען און אנגעשוואנגערט פרויען ס'זאל זיין א צנצנת המן ס'זאל זיין אוועקגעלייגט לדורות דאס מוז בלייבן ווייל ס'קען זיין אך אז נעקסטן דור וועט זיך ווידער מאכן אזאלעכע חברה, און צוויי דורות ארום נאכאמאל. ס'איז נישט דא א מענטש אויף די וועלט וואס איז אזוי געצויבערט און געצוימט און געצווינגען ווי א רב. וואס מ'הייסט אים צו טון. ס'קען זיין ס'וועט קומען א דור צוויי ארום וועלן זיי די זעלבע טון נאכאמאל. זיין אזא. פאוערפול מען ווי נחמיה וועבערמאן, און ער וועט אנהייבן צו זאגן אז ער קען, און ער וועט האבן הינדי קאהן א שוועסטער וואס זי וועט ארבעטן פאר דעם שייגעץ משה דוד, און פירן פירט דאך דא אלעס דער משה טעראריסט פרידמאן, יעדער האט פאר אים מורא, הינדי קאהן שרייט יעצט פארוואס האסטו נישט געהאלפן מיין ברודער, זאגט ער משה פירט אלעס, יעדער לייגט, סאו יעדער איינער, דאס קען געשען נאכאמאל אויך. קומען א משוגענער זאליקא און ער האט געלאזט ער זאל צוברעכן די שיינע אלטע טייטלבוים משפחה אז דער עלטער זיידע האט נישט געקענט גיין צו אן אור אייניקל'ס חתונה און און דאס וואס ער האט באקומען דורך משה וואלט ער באקומען עניוועי און ער האט נאך מוזן צוריק געבן דער זון און ער האט מחלל שם שמים געווען און ס'האט געקאסט מיליאנען. גענומען א גענומען א משוגענעם א חסר דעה משה'ן און ער וועט פירן סאטמאר האסט אזוי גוט געפירט איך זאג דיר דער סמך מם וואלט נישט געקענט אראפ ברענגען אונזער הייליגן רעבנס ארבעט אזוי גוט און שנעל ווי דו האסט עס אראפ געברענגט דו האסט עס אזוי אראפ געברענגט דער נאמען דברי יואל קיינער ווייסט שוין נישט ווער דער ויואל משה איז געווען מען ווייסט שוין נישט וואט הי סטענדס

יידישקייט! יידישקייט! די חברה האבן געשיקט היימישע אשכנזישע מיידלעך צו א פרענק א קרענק א נואף און יאנקל יגען. ס'איז אנבעליוועבל! דאס וועט דאך אראפגיין אזוי ביטער אין די היסטערי דעט איטס אנבעליוועבל! און דאס גייט דער עולם ליינען און דאס וועט מאכן מורא'דיגע טראסט פאר רבנים צוריקצווועגס צוואנציג יאר און פופציג יאר ארום וועט א איד זאגן א רב האלט דיך ווייט, ער איז א נואף און א מאפיאנער און א געלט רייסער און ער וועט טאטשן דיין ווייב מיט דיינע קינדער און דאס מוז איינמאל פאר אלעמאל ארויסקומען, סאו יעצט אז אונז האלט מיר דא זעה מיר דאך אז אונז האמיר נישט נאר א פראבלעם מיט די שחיטה, אונז האמיר א פראבלעם מיטן לא תנאף, מיר האמיר א פראבלעם מיט די אלע זאכן וואס די תורה זאגט קדושים תהיו די אלע זאכן זעמיר אונז פארכאפט און אויף דעם אלעם איז כריתות, און נאכדעם וואונדערט.

עמי בני ישראל, דער אייבערשטער רעדט דא, שטייט דא לא תרצח, צו וועם רעדט מען דא? עמי זאגט דער אייבערשטער, מיין פאלק אידישע קינדער, לא תהוה קטלן, זאלטס נישט חלילה הרג'נען קיינעם, דאס מיינט לא תרצח, לא חברין ולא שותפין עם קטולין, זאלטס נישט זיין, קיין חבר און קיין שותף מיט איינער וואס ער הרג'עט, ולא יתחמי בכנישתהון דישראל עם קטולין, מען זאל נישט זיך געפינען מיט א כנישתא מיינט ווי אידן זאמלען זיך איין, דאס מיינט א שול, צו סתם ווי מען זאמלט זיך איין מיט מענטשן וואס זיי האבן געהרג'עט, ולא יקומון בניכון מן בתריכון. וילפון לחוד הינון און עס זאל נישט אויפשטיין די קינדער נאך ענק און זאלן זיך אויסלערנען למהוי צו זיין עם קטולין מיט מענטשן וואס זיי הרג'נען ארום בחובי קטוליא חרבא נפיק על עלמא. זאגט דער יונתן אז טאמער איינער האט יא געהארגעט קומט ארויס א שווערד אויף די וועלט דאס איז דער עונש, נאכדעם שטייט ווייטער לא תנאף עמי.

ווייל די קינדערלעך ענקערע זאלן דאס נישט צוקוקן און זאלן זיך אויסלערנען הינון למעבד עם גיורין. ווייל מען וואוינט אינאיינעם מיט מענטשן וואס זיי טוען זנות ארום, זאגט דער יונתן בחובי גיורא, אז מען טוט זנות, מותא נפיק על עלמא קומט ארויס מיתה אויף די וועלט און מענטשן שטארבן.

נאכדעם פסוק י"ד שטייט לא תחמוד בית רעך לא תחמוד אשת רעך ועבדו שורו וחמורו וכל אשר לרעך, זאגט דער יונתן, עמי בני ישראל לא תהוון חמודין זאלסט נישט גליסטן לא חברין ולא שותפין עם חמודין זאלסט נישט זיין קיין חבר און א שותף מיט ווער ס'גליסט ולא יתחמי בכנישתא דישראל עם חמודין כדי דלא יקומון זאלסט נישט לאזן אין איין בית מדרש מיט זיי אין איין צאמקום פארוואס דלא יקומון בניכון מן בתריכון וילפון לחוד הינון, זאלן זיך אויסלערנען צו וועלן יענעמ'ס א זאך, למהוי עם חמודין, ולא יחמיד חד מנכון ית, ית אנתתיה דחבריה, און זאלסט נישט גליסטן דעם ווייב פון א חבר, ולא לעבדו, ולא לאמתו, ולא לתוריה, נישט זיין קנעכט, נישט זיין דינסט, נישט זיין אקס, ולא לחמריה, און נישט זיין אייזל, ולא לכל מאן דאית ליה לחבריה, יעצט זאגט ער דער יונתן, ארום בחובי חמודיא, טאמער מען גליסט יא יענעמס, וואס איז דער עונש? מלכותא מתגריא בנכסיהון דבני נשא, די רעגירונג, די מלכות רייצט זיך אן מיט די פארמעגנס, און למיסב יתהון ועתירי נכסין מתמסכנין, און זיי נעמען צו דאס געלט, און די אידישע עשירים ווערן ארעם, וגלותא אתיא על עלמא, און ס'קומט נאכדעם א גלות אויף די אלע חברה.

און פון לא תחמוד אשת רעך ועבדו ושורו וחמורו איז נעמט די רעגירונג צו דאס געלט און מען דארף באצאלן די טעקסעס און זיי נעמען אלעס צו און מען ווערט ארעם און מען מוז גיין אין גלות. יעצט איז יום כיפור, ס'קומט א וואך וואס יעצט קען מען תשובה טון אויף אלע זינדן, מען קען בעטן דעם אייבערשטן, ס'איז שבת יום כיפור בזאת יבוא אהרן אל הקודש, אהרן גייט יעצט אריין, ווי דער רמבן ברענגט מיט אנדערע, אז אהרן נאך היינט אויכעט שלך גדול משלהם, ווייל ער איז אזוי מיט די מטיב את הנרות, די זעלבע יעדן יום כיפור, אהרן גייט אריין, און אז אידן טוען תשובה, זעהט דער אייבערשטער רבי ישמעאל כהן גדול אין קדשי קדשים און זאגט ער אים ברכני בני בענטש מיך, דער אייבערשטער בעט א ברכה פון כהן גדול, אז ער האט אזא הייליג פאלק אויף די וועלט. סא דארף מען אנהייבן צו תשובה טון אויף די אלע זאכן, און מען דארף זיך נעמען אין די הענט אריין. יעצט ווערט געברענגט אז דער אייבערשטער זאגט אן אין פרשת מסעי, וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי אתם עוברים את הירדן ארץ כנען זאלט עטס מאכן ערי המקלט, דאס איז געווען די ערי הלוויים, און עטס זאלטס מאכן דריי. אויף עבר הירדן און דריי אין ארץ כנען. כ'האב ענק שוין געזאגט אמאל אז אין ארץ ישראל די דריי שטעט זענען די עיר האבות, דאס איז חברון, העכער דעם איז שכם ווי יוסף הצדיק ליגט, און די אנדערע איז אין גליל ווי ר' שמעון בן יוחאי ליגט. וועגן דעם קען זיין דאס איז די זאך וואס מען פארט צו ר' שמעון זיך אויסבעטן אלעס גוטס, ווייל ר' שמעון איז אין איינע פון די ערי המקלט, און אז א איד לויפט דארט אוועק ווערט ער נאנט צום אייבערשטן. יעצט, פארוואס דאס איז אויך, כ'על נאך רעדן וועגן דעם, אבער איך וויל נישט יעצט אריינגיין, שטייט דא אין פסוק כ ה, והצילו העדה את הרוצח מיד גואל הדם, אז איינער האט איהם געהארגעט בשוגג לויפט ער דארט אהין, און די עדה דארף אים מציל זיין, זיי דארפן זעהן אז ער זאל קענען בלייבן לעבן, און מען טאר אים נישט הרג'נען, שטייט דא והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו, אשר נס שמה וישב בה עד מות הכהן הגדול אשר משח אותו בשמן הקודש, ער מוז זיצן ביז דער כהן גדול שטארבט. דאס זאל נאר זאגן סתם א געדאנק וואס נישט דאס איז אין די דרשה, דער אמרי חיים האט אמאל געזאגט, כ'האב נישט מורא פאר גארנישט, כ'האב נאר מורא פאר א קרעכץ פון א איד. האט ער געזאגט, וואס הייסט א קרעכץ פון א איד? זאגט ער, א איד גייט און ער הרג'עט א צווייטן בשוגג און ער לויפט אוועק אין ערי המקלט. און ווי לאנג בלייבט ער דארט? עד מות כהן הגדול. עס ווערט געברענגט אז די מאמע פונעם כהן גדול האט אים געברענגט צו עסן יעדן טאג. פארוואס? ער זאל נישט געבן א קרעכץ צום אייבערשטן, ער זאל נישט קרעכצן. מ'רעדט דא פון א מענטש האט געהארגעט א מענטש בשוגג, און דער אמרי חיים האט געזאגט פאר אזא איד, א קרעכץ האב איך מורא, פאר אנדערע האב איך נישט קיין מורא. דער הייליגער דברי חיים האט געזאגט ער האט מורא פאר א קרעכץ פון אן אלמנה. עניוועי, דאס איז נישט געווען וואס איך וויל ארויסברענגען, איך וויל דא ארויסברענגען, רש י זאגט פארוואס עד יום מות כהן גדול, זאגט רש י שהוא בא להשרות שכינה בישראל, ער האט געמאכט צו רוען די שכינה ביי אידן און להאריך ימיהם, עס זאל פארלענגערן זייערע טעג, והרוצח בא לסלק את השכינה מישראל, דער רוצח נעמט זיך אוועק די שכינה און מקצר את ימי החיים. אינו כדאי, איז נישט כדאי, שיהיה לפני כהן גדול, ער טאר נישט זיין. אין א שטאט ווי דער כהן גדול איז, ער טאר נישט זיין דארט וואס דער כהן גדול טוט די עבודה און אזוי ווייטער. דבר אחר זאגט רשי לפי שהיה לו לכהן גדול להתפלל שלא תארע תקלה זו לישראל בחייו, דער כהן גדול האט ווען געדארפט מתפלל זיין אז ס'זאל נישט געשען א אזא מין אומגליק ביי זיין לעבן. יעצט, ס'שטייט דא אין יונתן ברענגט אויך די זעלבע, שטייט ויתיב בה עד זמן דימות כהנא רבא. ביז דער כהן גדול וועט שטארבן, פארוואס זאגט ער אזוי אז מטול דלא צלי ביומא דכפורי בקודש קודשיא, ווייל ווען ער איז אריין אין קדשי קדשים, דער אמת איז ווען ער איז אריין אין קדשי קדשים האט ער געזאגט זייער א שנעלע תפילה ווען ער איז ארויס געגאנגען, ווען ער איז ארויס האט ער געזאגט, יהי רצון שלא יהיו בתיהם קבריהם אנשי השומרון עד און און ס'זאל נישט ולא יכנס לפניך תפילת עוברי דרכים איז זייער א קורצע תפילה און אינעווענדיג איז בזאת יבא אהרן אל הקודש די גמרא לערנט ארויס אז אפילו א מלאך האט נישט געקענט זיין אינעווענדיג אין קודשי קדשים נאר דער אייבערשטער כביכול מיטן כהן גדול און אין די פאר סעקונדעס וואס ער איז אריין געגאנגען, מ'האט אים נישט געלאזט לאנג, מ'האט שוין גראד אים ארויס געשלעפט ווייל מ'האט מורא געהאט אפשר איז ער געשטארבן און וועט מטמא זיין די מקדש, זאגט ער דא מורא'דיגע ווערטער, ומטול דלא צלי ביומא דכפורי בקודש קודשיא, וויבאלד דער כהן גדול האט נישט מתפלל געווען ווען ער איז אריין געגאנגען אין קדשי קדשים על תלת עבירן קשיין אויף דריי שווערע עבירות, איינס איז דלא יתקלון עמא בית ישראל בפולחנא נוכראה, אז מען זאל חלילה נישט אוועק גיין צו דינען עבודה זרה, און אויך איבער גילוי עריות, און אויך איבער שדיות אדם זכיא, עבודה זרה, גילוי עריות, און אויך שפיכת דמים, מען זאל נישט אויס אויסגיסן א מענטש וואס ער איז ריין, ריין בלוט, והוה בידיה לבטלותהון בצלותיה, ער וואלט עס געקענט מיט זיין תפילה מבטל זיין, ולא צלי, און ער האט נישט געדאווענט די תפילה מטול כן וועגן דעם אתקנס לממת בשתא ההיא איז ווערט ער באשטראפט דער כהן גדול אז ער שטארבט דעמאלטס יאר און דאס איז מורא'דיג ווייל אונז ווייס מען דאך ביים ערשטן בית המקדש איז געווען געציילטע כהנים גדולים ווייל זיי האבן אלע זייער לאנג מאריך ימים געווען ביים צווייטן בית המקדש איז יעדעס יאר געשטארבן א כהן. און מ'האט געווענדליך האט מען זיי אלץ ארויסגעשלעפט פון קוים פון קדשי קדשים ווייל זיי האבן געהאט, דא די ספרים זאגן, זיי האבן געהאט אנדערע מחשבות וכדומה. דער יונתן זאגט ניין ווייל ער האט נישט מתפלל געווען אז אידן זאלן זיין אפגעהיטן פון די דריי עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות און שפיכת דמים. רבותי, יעצט גייט דער כהן גדול בזאת יבוא אהרן אל הקודש, עס ווייזט אז וואס אונז ליינמיר דא אין די תורה דאס געשעהט אין די עולמות עליונות, הייליגע דברי חיים, פלעג, זאגן, אליהו הנביא ברענגט פאר צדיקים פונעם קרבן פסח, מ'איז נאך היינט מקריב אין הימל א קרבן פסח, ווען ער האט געגעסן דעם אפיקומן פלעגט פון אים רינען שמאלץ פונעם אפיקומן, ס'איז דאך א טרוקענע מצה, האט יעדער פארשטאנען אז דאס האט אים אליהו הנביא געברענגט דעם קרבן פסח. דאס איז הויעכע עניינים, דאס פירט זיך נאך היינט אלעס די מערכת השמים ווייל ס'איז נישט דא קיין בית המקדש איז נאך נישט אלעס אונטערגעגאנגען חלילה, מערכת השמים פירט זיך אלעס ווייטער אזוי ווי ס'איז געווען, אהרן הכהן דער ערשטער כהן גייט אריין גיין היינט די וואך שבת אין קודש קדשים און ער גייט מתפלל זיין אידן זאלן זיין אפגעהיטן פון די דריי עבירות עבודה זרה גילוי עריות און שפיכת דמים, רבותי גרייטס ענק צו צו דעם הייליגן שבת, דער שבת וועט ענק ברענגען אוצרות. אוצרות. עטס וועט קענען זיין אפגעהיטן פון אלע מינע זנות, פון אלע מינע עריות, פון אלעם וואס א איד מוז זיין אפגעהיטן. אהרן הכהן איז יעצט מתפלל פאר אונז דעם שבת עטס וועט זיין ווען מען וועט ליינען. בזאת יבוא אהרן אל הקודש. איך וויל ענק זאגן איין זאך, יעדן פאר יום כיפור זאג איך אויף דריי שפראכן אז מען דארף וואטשן די קינדער, און אז ס'נישט דא ווער ס'זאל זיי וואטשן אין די בעק יארד זאל איינער זיך מנדב זיין און נישט הערן קריאת התורה, וויל איך ענק זאגן אז וואטשן די קינדער שטייט העכער פון די אלע זאכן וואס איך זאג יעצט, העכער פון קריאת התורה און העכער פון אלעם. די קינדער סעיפטי איז ביפאר עווריטינג, און דאס מיינט מען אז מ'זאל נישט הרג'נען די רציחה, ער איז מתפלל עס זאל נישט זיין קיין רציחה, מ'נעמט א קינד און מ'טאטשט אים האט מען אים ממש רוצח געווען, ס'איז נישט קיין שום חילוק, פארקערט רציחה איז א קלענערע עבירה ווי צו טאטשן א קינד, ווייל ער בלייבט א לעבעדיגער טויטער מענטש. סאו אז דו דאווענסט אין א שול וואו ס'איז נישט דא קיין שמירה פאר די קינדער אפילו ס'איז אזא הויעכער שבת, יו גאטע בי אוטסייד פלעיאינג וויט די טשילדרען ענד מעיק שור דעט דעי אר סעיף. יעצט, אז מען רעדט פון עריות, ס'איז פול די וואך, ס'שטייט מ'איז זיך מחיוב מוסר נפש צו זיין, ס'איז ביהרג ואל יעבור מיינט מען נישט דווקא נאר אויף צו וואוינען מיט א פרוי, נאר אפילו אויף חיבוק ונישוק פון אלע עריות, אדער פון א גוי'טע, אדער פון א אישה נידה, איז אויכעט דער דין אז ס'איז ביהרג ואל יעבור, ביי יעדע זאך וואס איז אסור, וואס האט א שייכות מיט עבודה זרה, גילוי עריות און שפיכת דמים, אפילו עס האט נישט קיין מיתה, דער עונש איז נישט מיתה, עס איז נישט מער ווי א לאו, איז מען מחיוב זיך מוסר נפש צו זיין אויף למעשה, אז מען זאל זיך לאזן הרג'נען דערפאר. און ביי די אלע זאכן וואס איז א לאו, איז ער עובר אויף לא תקרבו לגלות ערווה, די זאכן ברענגען צו צו גילוי ערווה, און דאס איז פונקט אזא יהרג ואל יעבור. ווייל דאס איז א חלק פון גילוי עריות, און מיט דעם וועט יעדער אנהייבן צו פארשטיין אז די מענטשן וואס זיי גייען אויס מיט מיידלעך, די בחורים וואס זיי גייען מיט מיידלעך, מען רעדט ליגעל צו נישט ליגעל, עלטערע בחורים, ליטווישע בחורים וואס זיי מיינען זיי מעגן, צו וואס איז דא וואס מען גייט נעבעך באהאלטן, מ'האלט אין איין כאפן דא א בחור דארט א בחור, און זענען מזנה מיט נידות און מיט עריות און מיט נכריות, און זענען עובר אויף א געוואלדיגע הארבע עבירה. וואס דאס איז באמת ביהרג ואל יעבור, אפילו ווען איינער זאל דיר זאגן אז טאמער דו טוסט עס נישט וועט ער דיך הרג'נען, דארפסטו דיך דאך לאזן הרג'נען, און מכל שכן נאך ווען ס'איז דא א חיוב כרת, איז דאס איז זיכער אז מען דארף זיך לאזן אויף דעם הרג'נען, דאס איז גילוי עריות, ס'איז איינע פון די דריי חמירות, איז אפילו ווען די זונה איז א פנויה, אזוי ווי ס'שטייט אין שלחן ערוך אין יורה דעה, סימן קפ"ג, דאין, עה, שטייט דער לשון דאין חילוק בין פנויה לנ. שואה לענין איסור נידה כי כל הבא על הנידה חייב כרת, עס איז דארט מבאר אז יעדע פנויה היינט איז בחזקת נידות, ווייל נאך די צוועלף זעהט זי שוין דם. דארף יעדער איינער פארשטיין עס קומט יעצט זומער, עס קומט יעצט לאנגע טעג, און ס'קומט נאך אין די קאנטריס ווען מ'פארט אוועק, מ'זאל וויסן אז דאס איז ביהרג ואל יעבור, און מען דארף זיך אונטערנעמען דעם שבת איז יום כיפור וועט דער אייבערשטער מוחל זיין. שטייט, השוכן אתם בתוך טומאתם זאגט דער מדרש אפילו שוגגים ואפילו מזידים. שווער צו פארשטיין וואס הייסט איינער איז א מזיד איז דער אייבערשטער שוכן אתם בתוך טומאתם? תירוץ איז ניין. מען רעדט אפילו ער איז געווען אמאל א מזיד און יעצט וויל ער תשובה טון וואס כאטשיג אויף א מזיד העלפט דאך נישט קיין תשובה, נאר דער אייבערשטער וועט אים העלפן אז ער וועט אים יא מקבל זיין. טאמער ער וועט וועלן, אבער מען דארף אנהייבן אבאכט צו געבן אויף די אלע זאכן, מען דארף אנהייבן צו לערנען מיט די קינדער, מען דארף מסביר זיין די מיידלעך, ווען זי איז א נידה, זי איז צוועלף יאר אלט, זי דארף וויסן וואס צו טון, זי דארף זיך וואטשען פאר א בחור נישט אריינבאמפן, און נישט זען אז די בחור זאל חלילה אין איר אריינבאמפן, און נאכדעם איז דא אסאך מענטשן וואס זענען סעקאנד מערידזש, מען ברענגט קינדער פון אלע מינים, ער ברענגט קינדער, זי ברענגט קינדער, דאס איז אלעס ערנסטע פראבלעמען פון א איסור ייחוד, איסור ייחוד איז יא מן התורה, נישט אזוי ווי דער שייגעץ פון נחמיה וועבערמאן האט געזאגט ס'איז נישט דא קיין איסור ייחוד מן התורה, איסור ייחוד איז יא מן התורה און ס'איז א איסור פון ויהרג ואל יעבור ווייל ס'איז עריות. און נאכדעם מיט די פרויען דארף מען וויסן א מיידל האט חתונה דארף מען גיין צו כלה קלעסעס און מען דארף איבערחזר'ן די זאכן, ס'איז נישט קיין סיקרעט ס'איז נישט קיין בושה ס'איז אסאך ארגער ווען מען ווערט נכשל און מען ברענגט קינדער וואס זענען בני הנידה. און איינע פון די גרעסטע סיבות איז ווייל מען לערנט נישט. פארוואס עס געשעט אזויפיל מכשולות איז ווייל מען לערנט נישט, אלעס איז א סוד, און צוויי דריי וואכן פאר די כלה גייט חתונה האבן האט זי גאר ווייניג אינזין די אלע זאכן ווייל זי איז זייער נערוועז און זי האט אינזין ס'זאל געלונגען די וועדינג און די גאון און די פלאוערס מיט די מחותנת'טע מיט אלעם, סאו עט די ענד אוו די דעי האט זי גארנישט געלערנט די הלכות.

ווי מער אהבה ס'איז דא בשעת'ן וואוינען, אלס קלוגער זענען די קינדער. יעצט ווען ס'איז א ממזר איז דאך דא אזא א מורא'דיגע שטארקע תאווה, ווייל ער טוט דאך וואס מ'טאר נישט, איז במילא זענען זיי קלוג, זאגט מען אלס דעם אויס דעם אויסדרוק קלוג ווי א ממזרישער קאפ. איז דארף מען וויסן, מ'מוז קענען גוט הלכות נידה, און מ'דארף גיין צו א גוטן טיטשער, א לערער זאל גוט לערנען. ווייל דאס איז זייער הארב, דאס איז אלץ איסורי כריתות, און נאכדעם קומט מען צו צו אנדערע צרות, ווייל טאמער מאכט זיך אז מען לעבט נאך, ליידט מען דערפאר אנדערע צרות, און די קינדער וואס ווערן געבוירן זענען בני נידה וואס זענען פוגם און זענען עקלדיג פארן אייבערשטן, און געווענטליך דארפן זיי זיין גרויסע רשעים און זיין ווידערשפעניג אין אייבערשטן, און אויף זיי זאגט דער פסוק וברותי מכם המורדים והפושעים בי. אזוי ווי ס'שטייט אין די גמרא און אזוי ווי ס'שטייט אין די משנה, די משנה זאגט א טעם פארוואס פרויען שטארבן בשעת לידתם ווייל זיי זענען נישט אפגעהיטן אין נידה. יעצט ביי אונז איז געווען דא א קאר עקסידענט א פרוי געשטארבן בשעת לידתה ממש, זי מיטן קינד, מיטן מאן, יעצט איך גיי נישט זאגן אז זי האט עובר געווען חלילה אויף איסור נידות, נאר אייביג דער אייבערשטער נעמט די בעסטע, דודי ירד לגנו לילקוט שושנים, ער נעמט די בעסטע. אבער דאס איז א מוסר השכל פאר אלע פרויען בשעת לידתן, זיי זאלן וויסן אז אפילו ס'געשעהט נישט דארף מען נאכדעם באצאלן ביטערע עונשים פאר די אלע זאכן, איז אפילו זי איז נישט געשטארבן וועט זי נאך האבן געוואלדיגע עונשים און יסורים אויף די וועלט, און זי וועט נאכדעם דארפן אפגעבן א דין וחשבון פארן הייליגן באשעפער פארוואס זי האט זיך נישט אויפגעפירט ווי עס דארף צו זיין. איך זעה ווען א פרוי קויפט א שיין קלייד פרעגט יעדער וואו עס איז געקויפט, אין לאומענס? יא, ווען? ביסט אראפ? ווען איז אפן? וויפיל קאסט עס? מען קען עס קויפן אויף קרעדיט, מען דארף זיין א מעמבער. פארוואס זאל נישט איין פרוי פרעגן די אנדערע איך האב א פראבלעם איך פארשטיי נישט קלאר הלכות נידה איך פארשטיי נישט קלאר ווי מען וויאזוי מען מאכט א בדיקה איך פארשטיי נישט וויאזוי מען האט מיט מיר געלערנט ס'איז זייער וויכטיג איין פרוי זאל העלפן די צווייטע עלטערע פרוי זאל העלפן די יונגערערע פרוי און מען זאל אויכעט שטעלן איך האב באקומען אסאך קאמפלימענטס ווען איך האב געזאגט אז מען זאל שטעלן בעבי סיטערס מען זאל מאכן א ועד פון בעבי סיטערס אז א פרוי זאל קענען גיין מיט ישוב הדעת אין מקווה זאג איך צענליגע און צענליגע פרויען האבן נאכגעקאלט, געבענטשט זאלט איר זיין, און מענטשן טוען עס צוביסלעך שטילערהייט. אוודאי ס'וועט קומען מיט די צייט וועט מען קענען גנב'נען גרויס געלט פון די גאווערמענט, וועט מען נעמען אזוי ווי רבי אהרן האט געמאכט דארט אין די מקווה אין קרית יואל, דאס איז גאר א ספא, ווייל די גאווערמענט געט געלט, דעמאלטס וועט מען קענען מאכן געלט אויף די בעיביסיטערס, מ'וועט מאכן אזוי ווי בוני עולם א גאנצן דינער מיט אלעם, אבער דערווייל שטילערהייט זאגן מיר פרויען זיי טוען אין דעם, ס'איז א מורא'דיגע זאך, און די זעלבע איז יעדער אינגערמאן, ער מוז זען ער זאל זיין בקי אין די אלע הלכות, און אז ער קען נישט אויסרעכענען א וועסט זאל ער גיין צו א רב וואס ער קען רעכענען וועסתן, נײַנציק פראצענט רבנים קענען דאס נישט, דער אייבערשטער וועט העלפן אז מען וועט וועלן, און מען וועט טון, וועט דער אייבערשטער העלפן מען וועט געבענטשט ווערן פון אלע ברכות וואס דער אייבערשטער זאגט צו אז מען פירט זיך אויף ערליך, מען וועט זוכה זיין צו קינדער תלמידי חכמים, און צו אריכות ימים ושנים. סאו דאס דארף מען די וואך טון, די וואך איז יום כיפור. מען דארף אנהייבן תשובה צו טון, ס'איז א מורא'דיגער יום כיפור ווייל ס'איז נישט דא דער באמת דער אימת הדין, ס'איז נישט דא דער ראש השנה פאר דעם און מ'איז אויף און מ'גייט שלאגן כפרות, ס'קומט אין אזא אופן וואס דאס איז א הסתר בתוך הסתר, ממילא קען מען זיך אריינכאפן און געבן א זאג רבונו של עולם איך טו תשובה איך הייב אן א נייע לעבן און דער אייבערשטער העלפט דאך יעצט האטס מיר אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת, א שבת שחל ביום הכיפורים, פועל'טס ענק אויס אלעס. גוט, און נאכאמאל וויל איך אנזאגן, איינער זאל זיין אינדרויסן ביי קריאת התורה, איינער אדער צוויי טאטעס וואס האבן דארט אויך קינדער, זייטס געזונט, א גוטן שבת.